כ'וויל רעדן אביסל וועגן דעם הייליגקייט פון פורים, און כ'האב שוין געזאגט פאריגע וואך א שיעור אויף קעסטל עיטי סעווען, אבער כ'וויל זאגן נאך א שיעור ווייל די צייט ערלויבט עס, די חזירים האבן זיך אביסל אפגעשטילט ברוך השם, און ס'איז דא מער צייט אביסל צו לערנען און אביסל צו זאגן פארן עולם אפאר ווערטער. קודם, ס'שטייט אין הייליגן קדושת לוי, דרוש לפורים, זאגט ער דארטן אז די שמחה פון אדר קומט וועגן די ימי השובבים וואס דאס איז געווען פארדעם, מיט דעם וואס מ'האט זיך אביסל מזדכך געווען די נשמה און מ'האט תשובה געטון, דורכדעם איז עס א הכנה. צום פורים זאגט ער, דאס איז וואס די גמרא זאגט אין מסכת תענית דף כ"ט עמוד א', משנכנס אדר מרבין בשמחה, די עיקר השמחה פאר א מענטש איז ווען ער נעמט ארויף די ניצוצין וואס ער האט נעבעך אראפגעלייגט, אראפגענידערט, און ער נעמט עס ארויף צום עבודת השם יתברך, ווייל דעמאלטס ווערן די אלע ניצוצין אזוי ווי א לבוש. און דורך דעם באקומט ער די שמחה. יעצט פאר דעם קומען די שובבים, שובבים איז מעלה די אלע ניצוצים צו די קדושה, און ווען ס'קומט יעצט אן ראש חודש אדר ווערט עס פאר אים א מלבוש, וועגן דעם הייסט עס אויך אדר, אדר איז א לשון מלבוש, אזוי ווי אדרת אליהו. די אלע זינד וואס מ'האט געזינדיגט ווערן יעצט זיין לבוש אז ער זאל קענען תשובה טון. ס'דא א טייטש, איינע פון די טייטשן איז דא אין די משנה מאין באת מטיפה סרוחה. איז דא א מורא'דיגע טייטש, איינער פרעגט א צווייטן וויאזוי האסטו עולה געווען צו אזאלכע גרויסע גדלות, ביסט אזוי גרויס געווארן, אזוי געוואקסן אין הייליגקייט און עבודת השם. מאין באת, פון ווי קומסטו? זאגט ער אים מטיפה סרוחה, ווייל כ'האב אמאל געזינדיגט מיט א טיפה סרוחה, און כ'האב נישט געלאזט אז כ'זאל בלייבן מיט די עבירה, כ'האב עס מעלה געווען, ממילא בין איך צוגעקומען צו די מדריגות. און דאס איז דער מאמר חזל, משנכנס אדר, ווען ס'קומט די צייט פונעם לבוש, אדר איז דאך א לבוש אזוי ווי אדרת אליהו, און איך בין פול ארומגענומען מיט אלע ניצוצין וואס כ'האב מעלה געווען אין שובבים, מילא מרבין בשמחה. יעצט, ס'שטייט אויכעט פונעם הייליגן אפטער רב אין פרשת זכור און אין פורים, אז שמחת פורים איז משפיע שמחה אויף א גאנץ יאר.

אויף דעם ביאור מגילת אסתר אז ס'איז ידוע אז פורים דער ילקוט משלי אין תתקמ"ד און אין תשובת הרשב"א חלק א' סימן צ"ג זאגט אם כל המועדים יהיו בטלים ימי הפורים לא נבטלים זאגט דער הייליגער וועלוועלע זשיטאמער אין ספר אור המאיר אז דאס האט אלעס וועגן דעם ווייל מ'געבט צדקה משל יום כיפור געבט מען נישט קיין צדקה, פורים געבט מען צדקה. זאגט ער א מורא'דיג ווארט, פורים שטייט כל הפושט יד נותנים לו, עס איז אין שלחן ערוך אורח חיים סימן תרצ"ג סעיף ג, זאגט ער אז וואס מען בעט ביים אייבערשטן געבט ער דער אייבערשטער, דעם זכות וואס מען געבט צדקה, זאגט ער א רמז צו דעם, ס'שטייט ומתנות לאביונים. עס וואלט געדארפט שטיין ומנות לאביונים, וואס איז מתנות? זאגט ער נאר מתנות איז די אותיות מ' ת' איז מת, אז מען געבט מתנות לאביונים בפרט נאך אינעם טאג פון פורים העלפט עס אז מען זאל נישט חלילה שטארבן, ס'נעמט אוועק אפילו מיתה ודאית, יעצט איז דער מת, און טאמער דו ווילסט האבן אן עצה איז תנו. תנו, ער וועט עס געבן צדקה, ער וועט עס אוועק נעמען דעם נעבעך די מיתה. יעצט אין הייליגן קדושת לוי שטייט דרוש לפורים פארוואס די ימי פורים וועט קיינמאל נישט בטל ווערן, זאגט ער ווייל יעצט זעמיר דאך אין גלות אדום, אדום איז דער שווערסטער גלות, די גמרא זאגט אז אין מסכת ברכות דף י"ג עמוד א' זאגט די גמרא. א משל, אזוי ווי א מענטש ווערט ניצול פון איין חיה און נאכדעם ווערט ער ניצול פון א לייב, פארגעסט ער שוין די פריעריגע חיה און ער רעדט שוין כסדר פונעם לייב, פארוואס ווייל די הצלה פונעם לייב איז געווען די גרעסטע הצלה. דאס זעלבע אויך איז די גאולה העתידה, די גאולה העתידה, די גרעסטע גאולה וואס אידן קענען האבן איז פון אדום, וואס דער אייבערשטער האט אונז אויסגעלייזט פון קליפת עמלק, וואס דאס איז אדום, ממילא וועט מען אייביג געדענקען די גאולה, דאס פשט אזוי, און צו מ'וועט דעמאלטס אויך מזכיר זיין יציאת מצרים, ס'וועט אלעס זיין דעמאלטס, אבער ס'וועט נישט זיין מיט אזא גרויסן פרייד, ווי ס'וועט זיין די גאולה העתידה, פארוואס? ווייל סוף כל סוף אין מצרים איז מען נאר געווען רד"ו שנה צוויי הונדערט און צען יאר, און דא אין אדום איז דאך שוין איבער צוויי טויזנט, באלד צוויי טויזנט יאר נעבעך. יעצט איז דא נאך זייער א שיינער פשט וואס דאס הייסט אז אלע ימים טובים וועלן בטל ווערן א חוץ ימי הפורים. אינעם ספר אמרי פנחס פון ר' פנחס'ל קאריצער אין שער ט', דארט מיט די מעשות און סיפורים אות קכ"ה זאגט ער א מורא'דיג שיינעם טייטש. ער פרעגט, ער רעדט אריכות, וואס דאס הייסט ס'וועט נישט בטל ווערן, קודם כל ווי קענען אלע מועדים בטל ווערן, קיין שום זאך אין די תורה ווערט דאך נישט בטל, און נאכדעם פרעגט ער נאך א זאך, פורים איז דאך בסך הכל א דרבנן, נו, וויאזוי קען זיין אז א דרבנן זאל זיין שטערקער ווי א זאך וואס איז געשריבן אין די תורה? איי וועסטו וועלן זאגן יא ווייל א דרבנן איז האבן אסאך מאל געפינען מיר עשו רבנן חיזוק לדבריהם יותר מדברי תורה. פארגעסן ווערן זייערע תקנות. נו איז די חנוכה איז דאך די זעלבע זאך חנוכה איז דאך די זעלבע דרבנן פארוואס וועט חנוכה יא בטל ווערן? זאגט ער א מורא'דיגע זאך דער הייליגער ר' פנחס'ל קאריצער. אלע ניסים וואס איז געשען פאר די אידן איז געווען חוץ לדרך הטבע, מען האט געמוזט משדד זיין אלע מערכות, פסח איז געווען ניסים חוץ לדרך הטבע, די צען מכות איז געווען חוץ לדרך הטבע. ס'איז נאר געווען אין מצרים און נאר פאר די מצריים נישט פאר די אידן אזוי ווי די רמב"ם זאגט. דאס איז אלעס ניסים גלויים שלא בדרך הטבע. אויך קריעת ים סוף. אריינגיין אינעם ים איז דאך זיכער געווען נאר פון הימל. ס'איז ניסים שלא כדרך הטבע. די אידן זענען ניצול געווארן די מצריים זענען איינגעזינקען. סוכות. איז דאך ווייל דער אייבערשטער האט אונז געפירט מיט ענני כבוד אין די מדבר שבועות, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן אויפן בארג סיני, יעדער האט געזען, קראנקע זענען געזונט געווארן, מען האט געהערט דעם אייבערשטן אליין רעדן. חנוכה כאטשיג ס'איז א דרבנן האט עס אויך געהאט א נס, רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים זדים ביד עוסקי תורתך, אבער פורים. איז נישט געווען קיין נס חוץ לדרך הטבע, די ישועה איז געקומען דעמאלטס אויך בדרך הטבע, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת מגילה דף ט"ו עמוד ב', פארוואס האט אסתר איינגעלאדענט המנ'ן? אלעס איז געקומען בדרך הטבע, ווען דו נעמסט די גאנצע נס פון פורים קענסט עס מלביש זיין אין די טבע, אחות לנו בבית המלך, און אזוי ווייטער. זאגט ער דאס איז די כוונה פון די הייליגע חזל אפילו אלע מועדים זאלן בטל ווערן, אמאל איז דא אזא זאך וואס די דור איז נישט ראוי, מען איז זינדיג, מען איז אריינגעטינקען אין זינד, און דער דור איז ליידער נישט ראוי אז ס'זאל זיין ניסים, שלא כדרך הטבע. נו, אויב ס'קומט צו צו אזא מצב, נו, וויאזוי וועט אונז דער אייבערשטער אויסלייזן פון גלות? זאגט ער אונז, זאלסט וויסן, ימי הפורים וועט קיינמאל נישט בטל ווערן, ווייל דער אייבערשטער וועט אונז מאכן ישועות כדרך הטבע. ער וועט נישט דארפן קומען צו אונז, צוקומען צו אזעלכע ישועות שלא כדרך הטבע אונז אויסצולייזן, ער וועט עס מאכן גאנץ איינפאך כדרך הטבע. און דאס איז א זאך וואס וועט קיינמאל נישט בטל ווערן ווייל סוף כל סוף איז הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, דער אייבערשטער וויל דאך אונז היטן, און ממילא אפילו ווען אונז האמיר נישט קיין זכותים ס'זאל זיין ניסים שלא כדרך הטבע גייט ער עס מאכן כדרך הטבע, דער אייבערשטער וועט עס מאכן אזוי אז אונז זאל מיר אפילו נישט זען דעם געוואלדיגן נס, ווייל אזוי באהאלט ער זיך פאר די אלע מקטריגים, אבער סוף כל סוף האמיר אונז א גרויסן באשעפער אין הימל וואס ער האט אונז ליב, ער האט אונז ליב געהאט אלע יארן, ער האט ליב געהאט נאך אונזערע עלטערן אברהם יצחק ויעקב, נאך באלד רעדן וועגן דעם א גאנצע אריכות. יעצט אין פורים איז נישטא קיין שום קיטרוג אויף כלל ישראל אזוי ווי אין יום כיפור, דאס זענען די צוויי סעודות וואס איז געווען, די ערשטע סעודה איז געווען וואס אסתר האט געמאכט, דאס איז געווען אזוי ווי די הגרלה וואס מען האט געמאכט אחד לה' און אחד לעזאזל, און ס'שטייט אין די ספרים אז תוקף שטייט ותכתוב אסתר את כל תוקף תוקף באטרעפט צוהר. אז ס'איז געווען אזא ענין וואס דארט איז געווען אזוי ווי די שני שעירים. יעצט, דאס איז געווען דער הפיל פור הוא הגורל, המן האט זיך אזוי גרויס געהאלטן און געגאנגען זאגן פאר זיין משפחה, פאר זיינע חכמים און זרש אשתו, אז דו ווייסט, אסתר המלכה האט מיך געמאכט אזוי גרויס ווי דער קעניג. דאס איז געווען די זעלבע שני שעירים וואס זענען געווען שווים בקומה און אזוי ווייטער. נאכדעם אז ס'איז געקומען אינמיטן די סעודה זאגט זי אם על המלך טוב ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך. די צווייטע סעודה איז אבער געווען אזוי ווי דער קרבן לעזאזל. ביי קרבן לעזאזל ווערט נמתק אלע דינים פון כלל ישראל, דער קטיגור ווערט א סניגור, וואס עס איז איבערגעדרייט געווארן דאס הארץ פון אחשורוש'ן צום גוטן, און ממילא דער המן וואס ער איז דער סמך מם האט געכאפט זיין מפלה. דאס איז פשט אין די גמרא, די גמרא זאגט מה ראתה אסתר שיזמין להמן, איז דא דארט אפאר דעות אין די גמרא.

האט זיך דאס אויסגעלערנט און ווי איז דאס מרומז ווי האט זי זיך דאס אויסגעלערנט האט זיך אויסגעלערנט פון שעיר אין יום כיפור יעצט מבית אביה למדה מיינט מען פון די תורה הקדושה דאס איז דאך אונזער הויז פונעם הייליגן באשעפער און זי האט זיך אויסגעלערנט דו זאלסט רופן המן'ן פאר די איין סעודה העט מען מאכן דוגמת דעם שעיר לשם און די צווייטע העט זיין דער שעיר לעזאזל און דארטן העט זי אים געבן צו עסן און מיט דעם וועל איך אים באגראבן. וועגן דעם איז כל הפושט יד נותנים לו, מען קוקט קיינעם נישט נאך, ווייל ס'גחלים אתה חותה על ראשו, ממילא איז נישט דא קיין שום קטרוג אויף כלל ישראל, אזוי ברענגט דער הייליגער מאור ושמש אין רמזי פורים און רמזי פון די ביידע סעודות, וועגן דעם דארף מען וויסן די צוויי סעודות זענען זייער גרויס און זייער הייליג, און מען זאל נישט שיכור'ן, און מען זאל נאר זען אז מען זאל פירן א הייליגע סעודה. יעצט אויך פורים איז ל' יום לפני החג, הייבט זיך שוין אן ארויסצוגיין פון די געוואלטיגע היכלות הטומאה פון פורים ביז י ד ניסן. און דאס איז געווען די כוונה פון המן'ן וואס ער האט געווארפן די גורל, ווייל ער האט געוואלט אז אין י ג אדר זאלן אנהייבן זיך מתגבר זיין די קליפות, אזוי אז מ'וועט אריינגיין אין י ד וועט שוין זיין שלושים יום קודם החג און מ'וועט שוין נישט קענען ארויסקריכן פון די אלע קליפות, סאו במילא דאס איז זייער הייליגע טעג. יעצט ווערט געברענגט פון אמרי נועם פון דזשיקוב. אין פרשת תצוה פרשת זכור זאגט ער אזוי, ס'שטייט אז יום כיפורים איז אזוי ווי כפורים, זאגט ער א מורא'דיג ווארט, פחד'דיגע ווערטער, ער זאגט אז ווען משיח העט קומען העט גאר ווערן דער גאנצער יום כיפור א פורים, דער יום כיפור העט זיין פורים.

אין תיקון חד ועשרין דאס איז איין און צוואַנציק דף נ ז עמוד בית שטייט אז לעתיד עט זיין ווערן פון יום הכיפורים וואס דאס איז אסור באכילה עט ווערן פורים וואס איז א מצוה אז מען זאל עסן. און זאגט ער קומט אויס אז יום כיפור און פורים עט זיין די זעלבע מדריגה נאר דער פורים עט זיין גרעסער ווייל מען עט קענען דעמאלטס עסן. יעצט ווערט אויך געברענגט אין פרקי דר' אליעזר אין פרק מ ט אז דער האלץ וואס מען האט אויפגעהאנגען המן'ן איז געווען גבוה חמישים אמה, אזוי הויך ווי די קדשי קדשים. קומט אויס אז יום כיפור און פורים איז די זעלבע זאך, ווייל אין קדשי קדשים איז אריין דער כהן גדול נאר איין מאל אין יאר, ווען? יום כיפור.
און המן האט מען אויפגעהאנגען אויף א האלץ פונעם קדשי קדשים. עס ווערט אויך געברענגט אין ספר אמרי נועם פונעם הייליגן דזשיקובער אויף פורים אות ל ח, זאגט ער אז פורים דארף מען נישט מורא האבן פון רשעים און מען מעג זיי שעלטן, זאגט ער חייב אדם לבסומי בפוריא, די חז"ל זאגן אין מסכת מגילה דף ו עמוד א' כשזה קם זה נופל. איז א גאנץ יאר טאר מען נישט מתגרה זיין מיט רשעים און זיי צו שעלטן ס'זאל נישט זיין קיין קיטרוג אויפן מענטש, נאר די עצה איז אז דו זאלסט בעטן דו זאלסט זיין גרויס און די קרן ישראל זאל אויפגעהויבן ווערן ממילא עט די מסולם עלן אראפפאלן די רשעים עלן אראפפאלן און דאס עט זיין די זייער מפלה. דאס איז א גאנץ יאר. פארדעם דארף מען וויסן א חילוק צווישן ארור המן און ברוך מרדכי, דו טארסט יענעם נישט שעלטן נאר דיך בענטשן. מה שאין כן אין פורים דארף מען נישט קיין מורא האבן זאגט ער ווייל די נשמה פון מרדכי הצדיק וואס ער האט נישט מורא געהאט און ער האט זיך גערייצט און געטשעפעט מיט המן אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא אין מסכת מגילה דף ט ז עמוד ב' און אין די מדרשים ער האט גארנישט מורא געהאט פאר המן'ען איז זיין נשמה מאכט יעצט אזא רושם אויף די גאנצע וועלט אז מען דארף נישט מבחין זיין צווישן ארור המן און ברוך מרדכי נאר מען קען שעלטן און זאגן ארור המן אויך. כ'האב געוואלט זאגן דאס איז זייער וויכטיג, די גמרא זאגט חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, מיינט דאס די גמרא לערנט אונז אויס מען זאל שיכור'ן? חס ושלום! ניין. מען רעדט דא פון ברוך מרדכי לעבאוויטש. ער זאגט דא אז ס'זאל נישט זיין קיין חילוק צווישן ארור המן און ברוך מרדכי. ס'טייטש אז ברוך מרדכי לעבאוויטש איז דער זעלבער ארור המן. ער איז אזא מנוול, אזא חזיר. יעצט, אין אלע שולן האבן זיך זיך אויפגעוועקט די וואך אין מאנסי, מ'האט אנגעהויבן צו רעדן. וואס איז דא געשעהן? מען האט ארויסגעלאזט משה טורנער, ער האט דאך געטאטשט מיין קינד, ער האט דאך געטאטשט מיין קינד! האבן זיך אנגערופן מיינע ידידים דארטן, יא, דו ווייסט פארוואס? ווייל דאס איז שולדיג אברהם יעקב האראוויץ מיט ישראל האגער המצרי, ווייל ביז ווילאנג מען האט נישט געטאטשט וויזשניצער פלייש, מען האט געטאטשט סאטמארער פלייש, האט עטס געהאט אין דר'ערד נחום ראזענבערג, זענט עטס געגאנגען אים לייגן אין חרם, זענט עטס געגאנגען לויפן ארום, ער זאל נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען. היינט אז עס ס'האט זיך געגעבן א דריי אבער ער האט געטאטשט וויזשניצער פלייש, ערליך ווי דאס האט אראפגעפירט דעם מענדעלע'ס איידעם דעם מאיר, און ער האט אים געפירט צו זונות און ער האט אים געטון מיטן כל דבר אסור, נאכדעם איז ער געווארן א נואף אז ער האט אפגעהארגעט הונדערטער וויזשניצער בחורים. מ'האט באצאלט געלט מען זאל לערנען פרייוועט פופציג דאלער א שעה און ער האט זיי גענומען אין וואלד און ער האט זיי אפגעהרגעט יוסף מאיר טווערסקי בקיצור איז יעצט אז ער האט שוין אנגעהויבן צו טאטשען בשר וויזשניץ הייבט מען שוין אן צו ווערן סקעפטיקעל פארוואס דרייט ער זיך טאקע אין די גאס און איך פרעג ענק פארוואס נישט אז בסך הכל האט ער דרייסיג יאר מאלעסטעט בחורים און געטון כל דבר אסור און בסך הכל איז געקומען איינער דארטן און בסך הכל האט געקענט ערלעדיגן אברהם יעקב הורוויץ מיט שרול האגער מיט צוריק געקענט ערלעדיגן אז מען האט עס געמאכט קליינע מיסדעמינערס נישט פעלעניס און בסך הכל איז געקומען דער לויער דער וואס האט אמאל ער האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך אין זיין אפיס ער איז געווען א די עי איז ער געווארן היינט א לויער און מען נוצט אים סאו בסך הכל סאו וואס זארגט איר זיך אז ער גייט אין די גאס לאמיך דיר זאגן אפילו איז ער א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער ער קען גיין אין וועלכע מקווה ס'זאל נישט זיין. פאלס וועט אים קיינער נישט איבערגעבן פאר די פאליס, און ער קען מאלעסטן ווייטער בחורים און כאפן ווייטער יונגלעך און טון וואס ער וויל. סא האו דו יו לייק איט? איך האב הנאה. איך וואוין נישט אין מאנסי, איך קען נישט נעמען קער פון די גאנצע וועלט, איך נעם קער פון ברוקלין, ברוך השם אין ברוקלין פארט עס גוט, און אין ארץ ישראל פארט עס אויך זייער גוט ווייל. די פרייע האבן פיינט די פרומע. נאר אין מאנסי יעצט ווילטס מאכן א חורבן? מאכטס! נאו פראבלעם! איך האף אז אברהם יעקב האראוויצעס קינדער מיט אייניקלעך וועלן זיין מאלעסטעד זאלן ווערן גוים, זאלן זיך נעמען דאס לעבן, ער וועט נישט האבן קיין טראפ נחת פון זיי, ישראל האגער פון זיינע קינדער אויך נישט, און נאכדעם וועט ער זיך נעמען צו זען אז אזאלעכע חזירים דארפן נישט גיין זיך דרייען אין די גאס. ס'וועט זיין אַפּ צו ענק. ווען נישט וועט זיין מאנסי, איך האב שוין געזאגט אויפן האטליין, מאנסי איז א פרי העיווען, ווער ס'וויל זיין א חזיר מאכן משכב זכר גייטס אויף מאנסי, דארט וועט מען ענק ריינוואשן. און אמאל איז דאס זייער גוט, ווייל יעצט וועט עטס זען ראו מה בין בני לבן חמי, עטס וועט זען א חילוק צו מען טוט צו מען טוט נישט. זיך צוזאם געקומען דארטן יעצט אַן אסיפה אין מאנסי, זיי האבן ווידער געוואלט אראפ ברענגען נחום ראזענבערג האבן די רבנים געלאכט, יעצט זענט עטס פיניש, יעצט גייט ער ענק אראפ ברענגען ווייל די שטאט איז מיט אים. משוגענע חברה, חזירים, רבנים, נואפים, עניוועי, יעצט וויל איך אנהייבן אביסל וועגן פורים. די הייליגקייט פון פורים. ס'איז געווען אונז אידן, כלל ישראל שטאמט, אונז האמיר געהאט א זיידן תרח, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלהים אחרים, ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, ואולך אותו בכל ארץ כנען. ס'איז געקומען א מענטש וואס האט געהייסן אברהם. ס'איז דא אין מדרש עטליכע גרסאות ווי אלט ער איז געווען, איינער האלט ער איז געווען בן ג שנה, איינער האלט בן מ"ח שנה, דאס איז נישט קיין חילוק, ער האט אנגעהויבן צו זען אז די זון גייט ארויף יעדן טאג אויפן זעלבן פלאץ, ס'מאכט נישט קיין מיסטעיקס, די זון גייט אראפ יעדן טאג, זומער און ווינטער גייט ער אראפ מיט אפאר מינוט פריער אדער שפעטער, און ער גייט ארויף אפאר מינוט פריער אבער שפעטער, די גאנצע זון און די לבנה, איינער האט דאך דאס אלעס באשאפן, האט ער אנגעהויבן צו טראכטן ווער האט דאס באשאפן, איז געגאנגען צו זיין טאטע און ער האט אים געזאגט, הער אויס, דארפסט דיך נישט זארגן ווער דאס האט באשאפן, דאס האט באשאפן די האלץ, די עבודה זרה'לעך וואס איך האב דא. ער האט אנגעהויבן צו טראכטן, ווי קען אן עבודה זרה באשאפן מענטשן? ער קען זיך דאך נישט רירן,
ס'איז אזא אזא אף להם ולא יריחון ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם. בקיצור. עפעס טויג נישט. איין טאג איז ער געגאנגען און ער האט אפגעהאקט פאר אלע דעם דעם קאפ. בקיצור, זיין טאטע האט אים געפרעגט ווער האט דאס געטון, זאגט ער דו ווייסט נישט טאטע, דער גרעסטער, דער עלטסטער האט אלע אפגעהאקט דעם קאפ. און זעסט דער עלטסטער האט נאך דעם קאפ, פארן עלטסטן האט ער נישט אפגעהאקט דעם קאפ. זאגט אים זיין טאטע ווי קענסטו אזוי זאגן, דו ווייסט דען נישט אז. די חברה קענען זיך נישט אפילו רירן? זאגט ער אוודאי ווייס איך, אבער איך וויל דיך פרעגן יעצט א שאלה, אויב זיי קענען זיך נישט רירן, וויאזוי ווילסטו מיר איינרעדן אז זיי האבן באשאפן די וועלט? די זון האט דאך מער חיות, און די לבנה האט מער חיות פון די אלע עבודה זרה, זיי זענען דאך שטיקער העלצער. איז ער געגאנגען און האט אנגעהויבן צו פארשן, ס'מוז זיין א באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט. נאכדעם איז געווען נמרוד. ער איז געווען דער הויפט פון די געצן דינער דארטן. און ער האט אים אריינגעווארפן אין פֿינף און צוואַנציק יאר אין תפיסה, ס'איז דארטן דא אין די גמרא מסכת בבא בתרא דף צדיק א', צו ער איז געווען קודם אין כותא צוועלף יאר און נאכדעם אין אן אנדערע תפיסה דרײַצן צו פארקערט, נישט קיין חילוק, נאכדעם האט ער געזען דער נמרוד אז אברהם אבינו מאכט אים דא אן גרויסע פראבלעמס. ווייל נאכדעם ווען ער איז געזעסן אין תפיסה איז ער ארויסגעקומען האט ער ווידער געשריגן ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, בקיצור איז ער געגאנגען נמרוד און ער האט אים אריינגעווארפן אין א קאלעך אויוון, דעטס איט, ווער פטור פון אים און שוין. האט דער אייבערשטער געמאכט א נס אז ער איז ארויסגעקומען לעבעדיגערהייט פונעם קאלעך אויוון. דאס איז געווען איינע פון די צען נסיונות וואס אברהם אבינו האט מיטגעמאכט. כ'וויל פארזאגן דא א שטיקל גמרא אין מסכת פסחים דף קוף יוד ז' עמוד ב'. די גמרא זאגט דא אזוי.

איז די גמרא מפרש, מאי ברכת השיר, וואס הייסט דאס ברכת השיר, איז זאגט די גמרא אזוי, רב יהודה אמר רב יהודה זאגט, יהללוך השם אלקינו, מיט דעם וואס מען לאזט אויס הלל, יהללוך השם אלקינו על כל מעשיך, וחסידיך צדיקים עושי רצונך, און אזוי ווייטער. און רבי יוחנן זאגט ברכת השיר מיינט מען נשמת. שוין.

פרעגט די גמרא מהיכן הלל הגדול, פון וואו איז הלל הגדול, איז רבי יהודה אומר מהודו עד נהרות בבל, איז דאס מיינט מען הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו קפיטל קוף למד ו' ביז נהרות בבל דאס איז קפיטל קוף למד ז' און רבי יוחנן זאגט ניין משיר המעלות עד נהרות בבל. יעצט רב אחא בר יעקב זאגט פון וואו ס'שטייט כי יעקב בחר לו קה, איז פון דארטן ביז נהרות בבל. ולמה נקרא שמו הלל הגדול אמר רבי יוחנן מפני שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם דער אייבישטער זיצט אין די הויכקייט פון דער וועלט און מחלק מזונות לכל בריה און ער טיילט איין מזונות פאר יעדע באשעפעניש. אמר רבי יהושע בן לוי, הני עשרים ושישה הודו כנגד מי, קעגן וועם האט דאס דוד המלך געזאגט די זעקס און צוואנציג הודו'ס, כנגד כ"ו דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא נתן להם תורה, דער אייבערשטער האט זיי נישט געגעבן די תורה זעקס און צוואנציג דורות, און וזן אותם בחסדו. זאגט ווייטער די גמרא, מאי דכתיב הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, מען לויבט דעם אייבערשטן אז ער איז גוט ווייל אויף אייביג זענען זיינע חסדים, און זאגט דא די גמרא, וואס איז די פשט אז אויף אייביג זענען זיינע חסדים, אמר רב חיסדא זאגט רב חיסדא, הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו. דער אייבישטער איז גובה א חוב ווען א מענטש איז אים שילדיג איז מאכט ער אז ס'זאל אים זיין גוט, עשיר בשורו ואת עני אן ארעמאן בשיו מיט זיין לעמעלע ער האט א לעמעלע נעמט עס אים דער אייבישטער צו, יתום בביצתו א יתום נעמט ער אים צו זיין ביצה די איי. אלמנה בתרנגולתה, נעמט ער פון אן אלמנה נעמט ער צו נאר א תרנגול, ער נעמט נישט צו גרויסע זאכן, דער אייבערשטער איז אויסגעמאסטן ביי יעדע זאך וואס ער טוט, וויאזוי אז ער זאל קענען, ער איז ווי רש"י זאגט, דער רשב"ם זאגט אז ער איז אים מפסיד אביסל געלט און ער איז אים מכפר אויף זיין גוף, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, אזוי שטייט איבעראל. ממילא לויבן מיר אונז דעם אייבערשטן כי טוב אז ס'איז גוט. יעצט פרעגט יעצט די גמרא א קשיא, איך לאז אויס דא א שטיקל גמרא, איך וויל צוקומען צו א פונקט, פרעגט די גמרא וכי מאחר דאיכא הלל הגדול, אויב ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט הלל הגדול, הלל הגדול איז דאס הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, דאס איז קאפיטל ק"ף למ"ד וא"ו, הודו לאלקי האלקים כי לעולם חסדו,

ענפערט די גמרא א מורא'דיגן תירוץ, אונז זאג מיר דעם הלל הקטן, דאס מיינט מען דעם געהעריגן הלל וואס מען זאגט אשר קדשנו במצותיו וצונו לקרוא את ההלל הללוקה און אזוי ווייטער, זאגט מען משום שיש בו ה' דברים ס'האט פינף זאכן, וועלכע? יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה, תחיית המתים און חבלו של משיח. זאגט די גמרא, פון ווי ווייס איך? ווייל יציאת מצרים דכתיב ס'שטייט בצאת ישראל ממצרים, קריעת ים סוף דכתיב הים ראה וינוס, מתן תורה דכתיב ההרים רקדו כאילים, תחיית המתים דכתיב אתהלך לפני ה', חבלו של משיח דכתיב לא לנו ה' לא לנו. דעיס איז די חבלי של משיח וואס אונז בעט מיר דעם אייבערשטן די לא לנו ה' לא לנו נישט צו אונז רבונו של עולם אונזער דור קען עס נישט אפילו אויסהאלטן ואמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט לא לנו ה' לא לנו שעבוד מלכיות דאס איז גאר שעבוד מלכיות נישט דער חבלי של משיח איכא דאמרי אמר רבי יוחנן לא לנו ה' לא לנו זו מלחמת גוג ומגוג דעיס איז די גרויסע מלחמת גוג ומגוג. סא האט אונז די גמרא געזאגט יעצט פינף זאכן פארוואס אונז זאגן מיר דעם געהעריגן הלל, ווייל ס'האט אין זיך וואס? ס'האט אין זיך מצרים, יציאת מצרים מ'דאנקט דעם אייבערשטן, קריעת ים סוף, מתן תורה, תחיית המתים, חבלו של משיח. יעצט זאגט די גמרא, רב נחמן בר יצחק אמר ס'דא נאך א זאך, משום שיש בו מילוט נפשות של צדיקים מגיהנום. ווייל סוף כל סוף צדיקים זיי היטן זיך אפ, זיי טוען תשובה, זיי האבן אביסל געזינדיגט, קיין שום מענטש קען נישט לעבן אויף דער וועלט אן זינדיגן, בקיצור אבער אז זיי בעטן איבער דעם אייבערשטן איז זיי דער אייבערשטער מוחל און ער איז זיי מציל פון גיהנום, שנאמר וואס עס שטייט אנה השם מלטה נפשי, חזקיה אמר, חזקיה זאגט משום שיש בו ירידתן של צדיקים לכבשן האש ועלייתן, אז ס'איז דא. אין דעם לא לנו ווי די צדיקים זענען אריין אין כבשן האש און זענען ארויס געקומען לעבעדיג, דכתיב וואס עס שטייט לא לנו השם לא לנו, אמר ווער האט עס געזאגט? חנניה, כי לשמך תן כבוד ווער האט עס געזאגט? אמר מישאל, דאס האט געזאגט מישאל, ס'איז געווען חנניה מישאל, און על חסדך ועל אמתך, אמר עזריה.

ואמת השם לעולם הללוקה אמרו כולן האבן זיי אלע געזאגט שוין ווייסט מען דאך שוין ווער עס האט געזאגט דעם פסוק ואמת השם לעולם הללוקה יעצט זאגט די גמרא דא דא יש אומרים ס'איז דא וואס זיי האלטן אז ואמת השם לעולם האט גאר גבריאל געזאגט בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש. בשעת ווען מ'האט אריינגעווארפן אברהם אבינו אין כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, האט דער מלאך גבריאל געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, ארד, איך וועל אראפגיין, ואצנן, איך וועל מאט, איך וועל קאלט מאכן דעם כבשן האש, ואציל את הצדיק מכבשן האש, איך גיי אראפ, איך בין א מלאך, איך וועל נעמען קער איך וועל קאלט מאכן דעם כבשן האש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, האט אים דער אייבישטער געזאגט, אני יחיד בעולמי, איך דער באשעפער בין א יחיד בעולם, איך בין איין באשעפער, השם אלוקינו השם אחד, ס'איז א יחיד בעולמי, והוא, און אברהם אבינו איז יחיד בעולמו. ער איז א יחיד אין זיין וועלט. נאה, עס איז פאסט זיך ליחיד פאר א יחיד להציל את היחיד ער זאל מציל זיין דעם יחיד. האט דער אייבערשטער געזאגט פארן מלאך איך וועל עס אליין טון. איך בין א יחיד און ער איז א יחיד און א יחיד העט מציל זיין א יחיד. בקיצור, ולפי שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר, דער אייבערשטער איז נישט מקפח קיין שכר כל בריה, אמר האט אים דער אייבישטער געזאגט תזכה דו וועסט זוכה זיין ותציל שלושה מבני בניו דו'רסט מציל זיין דריי פון זיינע קינדער. וועמען? חנניה מישאל ועזריה. קומט אויס אז א מחלוקת ווער ס'האט געזאגט ואמת השם לעולם הללוקה. לויט איין דעה אין די גמרא האט עס געזאגט חנניה מישאל ועזריה, און לויטן צווייטן דעה אין די גמרא האט עס געזאגט דער מלאך גבריאל, בשעת ווען חנניה מישאל ועזריה זענען ניצול געווארן, און
במילא אז זיי זענען ניצול געווארן האט דער אייבערשטער געהאלטן זיין הבטחה, דאס וואס ער האט אים צוגעזאגט אז איך וועל דיר פאר דעם באצאלן, ווייל ווען דו האסט געוואלט גיין מציל זיין אברהמ'ן האב איך דיר געזאגט אז איך וועל דיר שוין דאס אמאל באצאלן, און דער אייבערשטער האט אים געגעבן דריי הצלות. שוין. יעצט זאגט די גמרא דא ווייטער, דרש רבי שמעון השילוני, רבי שמעון השילוני האט געדרשנט, בשעה שהיפל נבוכדנצר הרשע חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, ווען נבוכדנצר האט אריינגעווארפן חנניה מישאל ועזריה אין כבשן האש, עמד יורקמו יורקמו דאס איז דער שר פון ברד. לפני הקדוש ברוך הוא האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט פארן אייבערשטן לפניו, רבונו של עולם, ארד לאמיך אראפגיין, ואצנן את הכבשן, איך וועל מציל זיין דעם, איך וועל קאלט מאכן דעם כבשן, איך בין דאך דער שר פון ברד, פון האגל, ואציל לצדיקים הללו, איך וועל מציל זיין די דריי צדיקים. מכבשן האש. אמר לו גבריאל, האט אים דער מלאך גבריאל גענטפערט, אין גבורתו של הקדוש ברוך הוא בכך, מיט דעם וועט מען נישט זען דאס גרויסקייט פונעם אייבערשטן, פארוואס? ווייל שאתה שר ברד, דו ביסט דאך דער שר ברד, והכל יודעים שהמים מכבין את האש, יעדער וועט פארשטיין אז וואסער קען אויסלעשן פייער, נו ווי זעסטו דא דאס גרויסקייט פונעם אייבערשטן? אלא איך וועל דיר זאגן, אני שר של אש.

פלאם און פייער פאר די מענטשן וואס ווארפן אריין די דריי חנניה מישאל ועזריה אין קאלכאויוון, און במילא ואעשה נס בתוך נס, כ'וועל מאכן א נס בתוך נס, איך בין דער מלאך פון פייער און איכ'ל מאכן אינעווענדיג אין אויוון זאל זיין קאלט, און איך וועל פארברענען די אלע פון דרויסן. אמר לו הקדוש ברוך הוא האט אים דער אייבערשטער געזאגט רד, גיי אראפ. אותה שעה אין די צייט פתח גבריאל ואמר האט ער געזאגט ואמת השם לעולם. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט איינגעהאלטן וואס ער האט אים צוגעזאגט אז ער וועט ראטעווען זיינע אייניקלעך פון אברהם אבינו. יעצט זאגט די גמרא ווייטער רבי נתן אומר רבי נתן זאגט ואמת השם לעולם. דגים שבים אמרו, די פיש פון וואסער האבן עס געזאגט. כדרב הונא אזוי ווי רב הונא דאמר רב הונא ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו וכדדרש רבה בר מרי אזוי ווי רבה בר מרי האט געדרשנט מאי דכתיב וימרו על ים בים סוף זיי האבן ווידערשפעניגט ביים ים בים סוף מלמד שהמרו ישראל באותה שעה. די אידן האבן געזאגט, כשם שאנו עולים מצד אחד, אזוי ווי אונז גייען מיר ארויף אויף איין זייט, כך מצרים עולים מצד אחר, גייען די מצריים ארויף אויף אן אנדערע זייט. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של ים, האט דער אייבערשטער געזאגט פארן שר של ים, פלוט אותם ליבשה, ווארף זיי ארויס אויף די יבשה די אלע מצריים, מ'זאל זען זענען טויט. אמר לפניו האבן זיי געזאגט רבונו של עולם כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה, איז דען דא אזא זאך וואס א הער געבט א מתנה וחוזר ונוטלה ממנו ער נעמט עס צוריק פון אים? אז איך שפיי ארויס די אלע מענטשן פון ים וועלן די פיש נישט האבן וואס צו עסן, און אזוי האבן זיי דאך א מחיה צו עסן די אלע מצריים זעקס הונדערט רייטער. בקיצור. אמר לו האט אים דער אייבישטער געזאגט, אתן לך, איך וועל דיר צוריק געבן אחד ומחצה, אנדערטהאלב מאל אזויפיל. אמר לו האט ער געזאגט, רבונו של עולם יש עבד שתובע את רבו, עס איז דען דא אן עבד וואס ער גייט מאנען דעם הער, און דעם, איך דארף דאך האבן א גאראנטי, און ווער גייט דען בעטן פון אייבישטן א גאראנטי? אמר לו האט אים דער אייבישטער געזאגט, דארפסט דיך נישט זארגן, נחל קישון יהיה לי ערב, דער נחל קישון וועט זיין אן ערב. מיד פלט אותם ליבשה, האט ארויסגעווארפן די ים סוף אלע אויף די יבשה, ובאו ישראל וראו אותם האבן די אידן האבן געזען די מצריים, שנאמר וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אזוי האט מען ארויסגעשפיגן די מצריים. יעצט וואס איז דאס דער אחד ומחצה? ווייל ביי די מצריים איז געווען זעקס הונדערט רייטער און ביי סיסרא איז געווען נײַן הונדערט רייטער. יעצט די מעשה פון מצרים ווייסט דאך יעדער. דארפט מער מסביר זיין, אבער יעצט גייט מען רעדן פון א מעשה פון סיסרא וואס דאס ווייסט נישט יעדער איינער, און איך וויל ענק פארציילן דא די מעשה פון סיסרא. און אייביג וועט מען שוין צוקומען וואס דאס האט א שייכות מיט המן און מיט די נס פון פורים. און אזוי ווייטער. יעצט איך האב ענק שוין אויסגערעכנט אז ס'איז געווען נאך יהושע איז געווען די שופטים, דער ערשטער שופט איז געווען יהושע ער איז געווען פון שבט אפרים און ער איז געווען אַכט און צוואַנציק יאר א שופט, נאכדעם איז געווען עתניאל בן קנז ער איז געווען דער צווייטער שופט. ער איז ער האט גע'משפט אידן פערציג יאר, און ער איז געווען באקאנט מיטן נאמען יעבץ, די גמרא זאגט אין מסכת תמורה דף טו אז ס'איז געווען טויזנט און זיבן הונדערט קל וחומר'ס און גזירות שוות וואס זענען פארגעסן געווארן בימי אבלו של משה, און החזירם עתניאל בן קנז בפלפולו. נאכדעם איז געווען דער דריטער שופט פון שבט בנימין אהוד בן גרא, ער האט געמשפט די אידן אכציג יאר, נאכדעם איז געווען דער פערדער איז געווען שמגר בן ענת וואס ער האט געמשפט אין די גאנצע צייט מיט דעם אהוד בן גרא, נאר נאכדעם ווען יענער איז אוועק, ווען אהוד בן גרא איז אוועק האט ער געמשפט נאר איין יאר די אידן, ער איז געווען פון שבט לוי. נאכדעם איז געווען דער פיפטער שופט, ער איז געווען, ס'איז געווען בעיסיקלי צוויי שופטים, איינער איז געווען דבורה הנביאה, און דער צווייטער איז געווען ברק בן אבינועם, הייסן אין די חזל הייסט אז ברק בן אבינועם איז געווען דער פיפטער שופט, ער האט געמשפט די אידן פערציג יאר, ער איז געווען פון קדש.

די אידן זענען ביי די אלע צייטן פון די שופטים נישט געווען צו גוט, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין פסוק ויהי בימי שפוט השופטים, איז שופטים איז דור ששפט שופט את שופטיו, ס'איז געווען אין יהושע'ס צייטן איז מען נאך געווען זייער גוט, די גמרא זאגט אז א תלמיד פון א מענטש איז אזוי חביב פונקט ווי ער אליינס, כל זמן די אידן האבן געלעבט. אין יהושע'ס צייט און זיי האבן געטון נאר דעם רצון השם האט עס געהייסן אזוי ווי משה רבינו לעבט נאך. דא האט זיך אנגעהויבן די שופטים צייט, ס'איז שוין געווען אנדערע צייטן, און יעדעס מאל ווען די אידן האבן אנגעהויבן צו טון אביסל שלעכטס האט זיי דער אייבערשטער געטייטנט די בעלט, ער האט זיי געוויזן אז די גוים האבן זיי ווי מ'זאגט באפאלן, און במילא האבן זיי אנגעהויבן תשובה צו טון. יעצט, ס'איז געווען די צייט פון שמגר, איז געווען די פלישתים האבן אנגעטון צרות פאר אידן, און דער שמגר איז געווען א שופט, און ער האט זיי געשלאגן די פלישתים, און ער האט צוריק געשטעלט די אידן אויף זייער פלאץ. יעצט שטייט ויוסיפו בני ישראל, דאס איז אין שופטים קאפיטל ד' פסוק א', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה',

יעצט רש"י ברענגט און די חזל ברענגען אז ער האט זיי געקוועטשט אז זיי האבן גערעדט איבער מינות און כפירה אזוי ווי זיי האבן זייער מצער געווען די אידן און די אידן האבן עס נישט אויסגעהאלטן ווייל א איד איז דאך א איד אפילו ווען ער איז עושה רע בעיני השם איז טוט אים אבער דאך וויי יעצט קומט די פרשה פון דבורה אשה נביאה, וואס דאס איז אויך די הפטורה אין בשלח, אויב עטס האט גוט געזאגט די הפטורה פון בשלח, האט עטס געזען ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שופטת את ישראל בעת ההיא. יעצט, מען דארף וויסן אז די חזל לערנען אונז אז לפידות. איז געווען דאס ווייב פון ברק. ברק האט אויך געהייסן מיכאל און ער האט אויך געהייסן לפידות. ברק האט ער געהייסן ווייל זיין פנים האט געליכטן אזוי ווי א ליכטיגקייט. מיכאל האט ער געהייסן ווייל ער האט זיך קליין געמאכט, און לפידות האט ער געהייסן וועגן די קנויט. זאגן אונז די חזל אז זי האט געזען אז איר מאן איז א גרויסער עם הארץ, האט זי געזאגט, לאמיך מיט דיר מאכן א געשעפט, איך וועל דיר מאכן שיינע דיקע פתילות, קנויטן, און דו וועסט גייען צום בית המקדש וואס איז אין שילה, און דאס טראגן דארטן שיינע גרויסע קנויטן אז ס'זאל לייכטן. און מענטשן וועלן קענען דינען דעם אייבערשטן מיט ברענגען די קרבנות און דארטן לערנען און דאווענען און מתפלל זיין, און מיט דעם וועסטו האבן א געוואלדיגן זכות, וועגן דעם האט מען אים גערופן לפידות, ווייל ער האט געמאכט, ער האט, זי האט אים געמאכט דיקע קנויטן אז ס'זאל גוט לייכטן. האט דער אייבערשטער איר געזאגט, דו האסט מכוון געווען אנצוצינדן מיין ליכט, איך זאג דיר, אז דו וועסט אנצינדן א ליכט אין יהודה און אין ירושלים, האט זי זוכה געווען צו רוח הקודש און אז זי איז געווען א שופטת, זי האט געקענט משפט'ן די אידן, הגם זי איז געווען אין די צייט ווען פנחס בן אלעזר האט נאך געלעבט. שוין, יעצט, די גמרא לערנט אונז אויף אן אנדער פלאץ אז ס'איז געווען איינער וואס ער האט געהייסן בן ביבי. ער האט געוואוסט צו מאכן לויט די נעכט פונקטליך וויפיל דיק די קנויט זאל זיין אז ס'זאל נישט צופיל דארפן אויסברענען אויל, אבער זי האט עס געמאכט דיק ס'זאל גוט פלאמען. האט איר דער אייבערשטער געזאגט, וויבאלד דו האסט מיך מכבד געווען מיט דעם ליכטיגקייט, דעמאלטס וועל איך דיר צוריק צאלן אז דו וועסט באלייכטן כלל ישראל. יעצט דער אינטערעסאנט איז אונז ווייס מיר אז אן עם הארץ איז מטמא, אלעס וואס ער רירט אן איז טמא, נאר אין רגל האבן די חכמים געמאכט אז יעדער עם הארץ איז אזוי ווי חברים כדי זיי זאלן קומען עולה רגל זיין, יעצט. זי האט עס געמאכט ווייל זי איז נישט געווען קיין עם הארץ, זי האט נישט מטמא געווען די אלע מיני טומאות. יעצט זי איז אויך געווען א גרויסער עושר, יעצט דער דין איז אז פרויען, א כל מה שקנתה אישה קנתה בעלה, וועגן דעם האט זי אים געבעטן אז זי וועט עס אים מאכן אז ביידע זיי דעם צום עולם הבא, ווייל ווען נישט האט זי דאך פשוט גע, ווען זי געט עס אליינס איז דאך עס גע'גנב'עט פון אים. בקיצור, דאס זאג איך אביסל באריכות מ'זאל וויסן וואס דאס הייסט צו געבן לעקטער אין א שול ווי מענטשן לערנען. יעצט, די חזל לערנען אונז אז שאול האט זוכה געווען צו א מלכות נאר וועגן דעם ווייל זיין זיידע האט מדליק געווען די לעכט פאר'ן רבים, ער האט געמאכט אין בית המקדש די לעכט. ווייל ברק איז געווען דער זיידע פון שאול המלך, טאטע פון שאול המלך, און ער האט אויך אנגעצינדן לעכט, שאול המלך האט געטון דאס זעלבע וואס זיין זיידע האט געטון, ער האט אנגעצינדן לעכט אין די טונקעלע געסעלעך אין ירושלים, ס'זאל נישט ארויסקומען קיין נישט צניעות, און אויך אין די בתי מדרשים און אין די בתי כנסיות. יעצט, יעקב אבינו ווען ער האט געבענטשט די שבטים האט ער געזאגט נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר, ווייל דבורה איז געווען פון שבט נפתלי און ער האט געזאגט נבואה אויף דעם דבורה הנביאה אז זי האט געזאגט שירה פארן אייבערשטן הנותן אמרי שפר, ווייל באלד וועט מען לערנען אז זי האט געזאגט די שירת דבורה. און ס'איז אזוי גרויס געווען איר שירה, אז זי האט געזאגט די שירה מיט די מענער, נישט אזוי ווי מרים וואס האט געזאגט שירה מיט די פרויען, ווייל ביי מרים'ן שטייט ותצאנה כל הנשים אחריה, און דא שטייט מיט א לשון זכר, די גאנצע שירה איז בלשון זכר. יעצט זי געזעסן אונטער א טייטלבוים, ווייל א טייטלבוים האט צווייגן זייער הויעך, זי געזעסן צווישן רמה און צווישן בית קל בהר אפרים, און ס'זענען געקומען די אידן צו איר, און זי איז געזעסן מיט א טייטלבוים מיט א תמר, ווייל ס'זאל נישט זיין קיין איסור ייחוד, ווייל די צווייגן זענען הויך. און זענען געקומען און זיי האבן געזאגט אז זיי קענען נישט אויסהאלטן די חירופים און די גידופים וואס כנען, רעדט כביכול אויפן הייליגן באשעפער, און ממילא מוז מען זעהן עפעס צו טוהן. ס'איז דא נאך א טעם פארוואס זי איז געזעסן אונטער א טייטלבוים, ווייל די חזל זאגן א סימן פון עמקים דקלים אז זי וואקסט נישט נאר אין א נידריג פלאץ, וועגן דעם דאס איז צדיק כתמר יפרח אז די תורה נאר געגעבן געווארן, די תורה קען נאר האבן א קיום ביי איינער וואס ער איז ביי זיך זייער, זיין דעת איז ביי זיך נידריג, און בסוף איז כארז בלבנון ישגה, די זעלבע אויכעט, מען קען נישט זוכה זיין צו דברי תורה אויב מען האלט זיך גרויס, סאו תמר דאס איז טייטלבוים. א מעסעדזש פאר די שקצים די טייטלבוימס. יעצט שטייט אין פסוק ותשלח זי האט געשיקט ותקרא זי האט גערופן לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ותאמר אליו וואס האט אים געזאגט הלא ציוה השם אלקינו לך ומשכת בהר תבור דער אייבישטער האט באפוילן אז מען זאל דיך זאלבן אין הר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון יעצט דער מדרש פרעגט וכי מה טיבה של ברק אצל דבורה וואס האט זי פונקט געשיקט צו ברק? אוודאי ס'איז מדרשות חלוקות, ס'איז דא וואס האלטן אז ברק איז גאר געווען איר מאן. זאגט אבער דער מדרש, ברק האט משמש געווען די זקנים די גאנצע צייט פון יהושע און נאכדעם ווען יהושע איז נסתלק געווארן איז ער געווען פון די שופטים, וועגן דעם האט אים דבורה געברענגט, און זי האט אים געזאגט אזוי. און דורך וועם וועט דער אייבערשטער העלפן די אידן? נאר דורך מענטשן וואס זיי שטייען אויף אינדערפרי און זיי גייען ביינאכט אין בית מדרש און זענען עוסק יעדן טאג אין תורה. און אזוי געפין מיר אויכעט ביי מלחמת עמלק זאגט צו נעם וואס משה האט געזאגט פאר יהושע'ן בחר לנו אנשים גיבורים ויראי חטא שתהא זכותם מסייעתם. וועגן דעם זאגן די חזל וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמם לשם שמים שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. בקיצור, מען מוז וויסן אז מען גייט אין מלחמה מוז מען זיין אנגעזאפט מיט תורה און קומען אין שול אינדערפרי און ביינאכט, ממילא דער אייבערשטער מגלגל זיין זכות על ידי זכאי. און זי נעמט אים זאגן, זאלסט נעמען מיט דיר צען טויזנט מענטשן פון בני נפתלי און פון בית זבולון, און איך וועל צוציען צו דיר צום נחל קישון סיסרא דעם שר צבא יבין, און זיין רייטוואגן, און איך וועל דיר אים געבן פאר דיר אין די האנט, דאס הייסט אז דו וועסט גיין אין מלחמה, און דו וועסט אים באזיגן. האט ברק געזאגט אזוי, הער מיך אויס, אויב דו קומסט מיט, גיי איך. טאמער דו קומסט נישט מיט דיר זיצן דא אונטער דעם טייטלבוים און דו וועסט לאזן מיך אליין גיין גיי איך נישט. ענטפערט זי צוריק די דבורה, איך וועל גיין מיט דיר, נאר איין זאך, איך וויל נישט גיין לעבן דיר, איך וועל גיין ווייט פון דיר אויפן זעלבן וועג, ווייל איך וויל נישט זאגן אז דער אייבערשטער האט געגעבן אין די האנט פון א פרוי סיסרא. בקיצור זענען ביידע געגאנגען. אויפן וועג ביז קדש איז געגאנגען דער ברק האט איינגעזאמלט די צען טויזענט מענטשן און זענען ארויף אין מלחמה יעצט חבר הקיני דאס איז געווען פון די בני חובב זיי זיי האבן זיך אוועקגעצויגן אויכעט צו וואוינען אין כנען ממילא האט זי נישט געוואלט הרג'ענען יתרו'ס אייניקלעך, האט דבורה באפוילן פאר די חבר הקיני זאלן זיך אוועקציען ווייל ס'גייט זיין א מלחמה, און זענען אוועקגעגאנגען, זיך אוועקגעצויגן. סיסרא געוואויר געווארן אז ברק בן אבינועם איז געקומען צו מלחמה, האט ער אריינגערופן זיין מיליטער, ער האט גענומען נײַן הונדערט רייטוואגן וואס זיי האבן געהאט אייזערנע רעדער, די וואגן איז געווען געמאכט פון אייזן, און ער האט אויך געהאט די שווערד, זענען אלע געווען פון אייזן, און זענען אראפגעגאנגען ביז צום נחל קישון. זאגט דבורה צו ברק, קום, ווייל היינט גייט דער אייבערשטער געבן סיסרא אין דיינע הענט. זאגט זי, דער אייבערשטער גייט יעצט פאר דיר הלא השם יצא לפניך. און ברק איז אראפגעגאנגען אויף הר תבור מיט זיינע צען טויזנט מענטשן קעגן יענעמ'ס נײַן הונדערט, יענער האט געהאט א גוטן מיליטער, און שוין. און מ'האט אנגעהויבן א מלחמה. שטייט אין פסוק קפיטל ד'. פסוק ט"ו, ויהם השם את סיסרא, דער אייבערשטער האט צעמישט סיסרא'ן, ואת כל הרכב, און דעם רייטוואגן, ואת כל המחנה, און די גאנצע מחנה, לפי חרב לפני ברק. זיי האבן זיך אינגאנצן נישט געדארפט שלאגן, דער אייבערשטער האט געפירט די מלחמה. וירד סיסרא מעל המרכבה, סיסרא איז אראפגעגאנגען פון דעם רייטוואגן, וינס ברגליו, און ער איז אנטלאפן. ברק איז נאכגעלאפן נאכן וואגן נאך די מחנה און מען האט אויסגעהארגעט גאנץ מחנה סיסרא, ס'איז נישט געבליבן איינער פון זיי חוץ סיסרא, ס'ער איז אנטלאפן. וואו איז ער געלאפן? ער איז אריינגעלאפן צו א איד צו אוהל צום געצעלט פון יעל אשת חבר הקיני. פארוואס? ווייל כי שלום בין יבין מלך חצור ובין חבר הקיני, זיי האבן דאך געהאט שלום זי האט דאך געוואוינט ביי זיי נאר זי האט זיך אוועקגעצויגן ווייל זי האט געוויסט דא גייט זיין א מלחמה. בקיצור ותצא יעל לקראת סיסרא איז יעל ארויס פאר סיסרא ותאמר אליו און זי האט געזאגט סורה אדני סורה אלי קום צו מיר אהיים איך וועל דיר געבן צו עסן,

אָנגעטרונקען, און זי האָט אים צוגעדעקט. ויאמר אליה, זאָגט ער צו איר, עמוד פתח האהל, שטיי ביי דער טיר פון דיין געצעלט, והיה אם איש יבוא ושאלך, ווען ס'וועט קומען דאָ אַ מענטש און ער וועט דיך פרעגן, ואמר היש פה איש, צי ס'איז דאָ אַ מענטש, ואמרת אין, זאָלסטו זאָגן, ס'איז נישט דאָ. בקיצור שטייט, ותקח יעל אשת חבר את יתד האהל, זי האָט גענומען דעם. יתד, דעם נאגל וואס מען לייגט אריין די אוהל, האט אזא לאנגע נאגל וואס מען האקט אריין, זי האט עס ארויסגענומען, ותשם את המקבת בידה, און זי האט גענומען דעם אייזן אין די הענט, ותבוא אליו בלאט, זי איז געקומען שטיל, ותתקע את היתד ברקתו, זי האט אריין געלייגט דעם אייזערנעם נאגל אין זיין קאפ, ותצנח בארץ, און ס'האט זיך אראפגע. זי האט אים אריינגעלייגט דעם קאפ אין דר'ערד, אריינגעשטעקט אין דר'ערד, והוא נרדם ויעף וימת. און ער איז געדרימלט און ער איז געשטארבן. שוין. בקיצור, והנה ברק רודף את סיסרא, ברק לויפט נאך סיסרא, ותצא יעל לקראתו, גייט זי ארויס, ותאמר לו, זי זאגט אים, לך ואראך את האיש אשר אתה מבקש, איך וועל דיר ווייזן דעם מענטש וועם דו זוכסט, ויבוא אליה, איז ער געקומען דעם אוהל, והנה סיסרא נופל מת, והיתד ברקתו, און ער האט נאך דעם אייזן, דעם נאגל, אינעם קאפ. ויכנע אלקים ביום ההוא, דער אייבערשטער האט דעמאלטס אונטערטעניגט את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, פאר די אידן. ותלך. יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, זיי האבן אנגעטון צרות פארן, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען, ביז זיי האבן אים אינגאנצן אין דער ערד געלייגט. יעצט, נאך דעם קאפיטל ה', דאס איז די הפטורה פון בשלח, דאס איז ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו ה',

לערנט די גמרא אז זיבן מאהל האט דער רשע געוואוינט מיט איר און זי האט אים מיט דעם שוואך געמאכט, אזוי ווי די רמב"ם זאגט אז מיט אסאך בעילות זקנה קופץ עליו איז ער אזוי שטארק געשלאפן אז זי האט אים געקענט. הרג'נען מיט דעם נאגל, זי האט געקענט ארויסשלעפן דעם נאגל ער זאל נישט הערן, און הרג'נען אז ער זאל שטארבן. יעצט, די חזל לערנען אונז. אין מסכת נזיר דף כג, דארט אין דף כג עמוד א' רעדט מען אז ס'שטייט אין אין חומש אז א פרוי וואס זי מאכט א נדר און. דער מאַן האָט עס געהערט און ער האָט איר פֿאַרשטערט, און זי האָט נישט געוווּסט, אַז ער האָט איר פֿאַרשטערט, און זי האָט געטרונקען ווײַן, זי האָט זיך מטמא געווען צו מתים, איז שטייט והשם יסלח לה. איז רש"י מסביר, אַז מע רעדט, אַז זי האָט נישט געוווּסט, אַז דער מאַן האָט איר פֿאַרשטערט, און זי האָט געזינדיקט. איז כשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פּסוק זה היה בוכה, ווען רבי עקיבא איז אָנגעקומען צו דעם פּסוק, האָט ער געוויינט. פארוואס האט ער געוויינט? ער האט געזאגט אזוי, מה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה, איינער וואס איז געגאנגען אין מעקדאנעלדס און ער האט געוואלט עסן חזיר און דערווייל איז אים ארויפגעקומען בשר טלה, אז ער איז געגאנגען אין א סטאר וואו עס איז געווען כשר, עס דארף האבן א השם יסלח לה, עס דארף האבן א כפרה און סליחה, המתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ווען איינער וויל עסן חזיר ועלה בידו בשר חזיר און ער. ס'איז אים געקומען ער זאל עסן בשר חזיר על אחת כמה וכמה, איז זיכער אז ער דארף האבן א כפרה. האט ער געוויינט פשוט ר' עקיבא אז אפילו בשוגג דארף מען אויכעט האבן א כפרה. אזוי רעדט דא די גמרא אין דף כג עמוד א' יעצט דף כג עמוד ב' דרייט זיך איבער די פעידזש, איז זאגט דא די גמרא אזוי, די גמרא זאגט

אין ישראל. יעצט פארוואס איז תמר געווען אזא צדקת און ס'איז פון איר ארויסגעקומען מלכים און נביאים, איז די גמרא זאגט דא, ווייל זי האט עס געמיינט לשם שמים, ווייל זי האט געזאגט כי ראתה כי גדל שלה, און זי האט דאך געוואוסט אז ס'דארף ארויסקומען פון יהודה'ן מלכים און נביאים, האט זי זיך פארשטעלט און נאכדעם האט זי אים אפגעווארט אויפן וועג. יעצט זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק זאגט רב נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה עס איז גרעסער אן עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה עס איז גרעסער אן עבירה לשמה ווי א מצוה שלא לשמה אויף דעם איז די גמרא מפרש אמר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע זיבן מאל האט ער געוואוינט מיט איר און זי האט מסכים געווען מיט אים צו וואוינען כדי זי זאל אים אפשוואכן זי זאל קענען ברענגען א ישועה פאר כלל ישראל נאכדעם זאגט די גמרא.

די זעלבע גמרא ווערט אויך געברענגט אין הוריות דף י עמוד ב' און אין מסכת יבמות דף ק ג עמוד א'. יעצט ווערט געברענגט אין כתבי אריז"ל אז דבורה האט געהאט די נשמה פון ציפורה אשת משה. ציפורה איז נישט געווען ביי די שירת הים ווייל זי איז נאך געווען אין מדין ווייל יתרו האט דאך נישט געקומען. נאר נאך קריעת ים סוף, אזוי ווי ס'שטייט וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, און ציפורה איז דאך געוואלד געווען אינדערהיים ווייל משה רבינו האט זיי דאך אהיים געשיקט, און זי האט זיך מורא'דיג מצער געווען פארוואס זי קען נישט זאגן קיין שירה אינאיינעם מיט כלל ישראל, וועגן דעם צער האט איר דער אייבישטער באצאלט אז ותשר דבורה ביום ההוא, שטייט אין פסוק ביום ההוא האט זי געזינגען. וואס עפעס ביום ההוא, נאר דער ביום ההוא מיינט אז נאר יענעם טאג האט זי געזינגען, אבער מיט כלל ישראל האט זי ליידער נישט זוכה געווען צו זינגען, אבער דווייל זי האט זיך מצער געווען האט איר דער אייבערשטער דאס יעצט באצאלט. יעצט אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אין פרשת שלח אז ס'איז דא אן עולם אין הימל וואס דארטן זינגען די אלע צדיקים און די צדקניות די שירה פארן אייבערשטן, און דבורה זינגט יעדן טאג איר שירה אין גן עדן, וועגן דעם שטייט ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, מיינט מען אין די מתיבתא דרקיעא יעדן טאג אין גן עדן זיצן זיי און זיי זינגען. די שירת דבורה. און וועגן דעם קען זיין זאגט מען די הפטורה אין פרשת בשלח, ווייל פרשת בשלח איז דאך די שירה, איז במילא איז עס אזוי ווי מען זאגט עס כסדר, אזוי ווי מען זינגט די שירה זינגט מען שוין ביי די הפטורה די שירה פון דבורה. יעצט זעהן מיר אויכעט אז ס'האט צוטוהן די. קריעת ים סוף מיט ארויסשפייען די מצריים האט אויכעט צוטוהן מיט דעם וואס דער נחל קישון האט ארויסגעשפיגן, זיי זענען דער נחל קישון איז געווען דער ערב אז מ'זאל קענען ארויסשפייען די מצריים, און דא איז געווען זעקס הונדערט רייטער און דער אייבערשטער האט געזאגט כ'וועל דיר באצאלן אסאך מער.

דאס איז די תקיעה שברים תרועה. די גאנצע וואס אונז זעמיר ממתיק דינים אין ראש השנה האט צוטוהן מיטן געוויינעכטס פון די מאמע פון סיסרא. לויט דעם פרקי דרבי אליעזר האט שרה אויך אזוי געוויינט וואס זי האט געהערט אז אברהם כמעט שלא נשחט אז ער האט נישט גע'שחט'ן יצחק און אזוי ווייטער. אבער אזוי אין שלחן ערוך איבעראל שטייט און אין די גמרא דאס האט צו טון מיט אם סיסרא. סאו דא טוט עטס פארשטיין קודם וואס דאס האט צו טון וואס די גאנצע ענין פון בלאזן שופר איז און עס וויסן די מעשה פון סיסרא. אבער יעצט וויל איך גיין אביסל טיפער. יעצט, נארמאל ווי מען האט אראפגעלייגט די מעשה איז עס געווען א שיינע מלחמה און פארטיג. למעשה אבער ס'איז נישט אזוי פשוט געווען די גאנצע מלחמה. וועלן מיר צוריקגיין אביסל צו די גמרא אין ערבי פסחים דף קי"ח עמוד ב', וואס איך האב מיך אפגעשטעלט נאר כ'האב קודם געוואלט ענק פארציילן די מעשה פון סיסרא, איז די גמרא זאגט דא אז די נחל קישון וועט זיין מיין ערב, און די גמרא זאגט אויכעט אז ביי פרעה'ן איז געווען זעקס הונדערט און דא איז געווען נײַן הונדערט. יעצט, כי אתא סיסרא, ווען זאגט די גמרא ווען סיסרא איז געקומען, אזל עלי' בדקרי דפרזלא, ער איז געקומען מיט רייטוואגנס וואס די זענען געווען געמאכט פון אייזן, און ער איז אויך געקומען מיט שפיזן פון אייזן. וואס האט דער אייבערשטער געטון? דער אייבערשטער האט זיך געשלאגן, ס'האט זיך קיינער נישט געדארפט שלאגן. דער אייבערשטער האט הוציא הקדוש ברוך הוא עליהם כוכבים ממסילותם. דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די שטערנס פון די מילקי וועי, די מילקי וועי הייסט אויבן אזוי די שטערנס האט יעדער ווי ער גייט און ווי ער קומט האט דער אייבערשטער דאס ארויסגענומען און ער האט ארויסגענומען די זון און כדכתיב אזוי ווי ס'שטייט ביי די שירה פון דבורה שטייט מן שמים נלחמו הכוכבים. סאו מען האט זיך נישט געדארפט שלאגן האנט מיט האנט, נאו! דער אייבערשטער האט געמאכט א מלחמה אז ווער האט זיך געשלאגן? די שטערנס פון הימל האבן זיך געשלאגן. כיוון דנחתו כוכבי שמים עלי', וויבאלד ס'האט אנגערירט די כוכבי שמים האט געמאכט הייס אויף די וואגענעס און אויף די אויף די שפיזן. איז הני דקרי דפרזלא, נחתו למיקרי למיסחי נפשא בנחל קישון, האבן זיי געזען ס'דא דא א נחל קישון א וואסער, האבן זיי געוואלט אריינפארן אין דעם וואסער אריין, זאלן אפקילן סיי די וועגענעס מיט וואס זיי זענען געפארן, און סיי די שפיזן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר נחל קישון, לך גיי והשלם ערבונך, איך האב דאך דיך געשטעלט פאר אן ערב, דו מוזט באצאלן פאר דעם וואס דאס וואסער האט ארויסגעשפיגן מיט אסאך יארן פריער די מצריים מיד גרפם נחל קישון, האט זיי דער נחל קישון אריינגענומען והשליכם לים און ער האט זיי אריינגעווארפן אין ים, שנאמר ווייל דאס זאגט די שירה פון דבורה, נחל קישון גרפם. נחל קדומים, אזוי זאגט זי, נחל קישון גרפם נחל קדומים. מאי נחל קדומים? מען רעדט דאך דא פון נחל קישון. א נחל שנעשה ערב מקדם. דער נחל האט געהייסן קישון, נאר ער איז געווען נחל קדומים און ער איז שוין אן ערב פארן אייבערשטן, אז מען טוט צוריק באצאלן פאר די מצריים וואס זענען ארויסגעשפיגן געווארן פון ים. אותה שעה אין די צייט פתחו דגים של ים ואמרו ואמת השם לעולם ווייל מ'האט זיי צוריק געגעבן זייער עסן וואס מ'האט זיי צוגענומען דעמאלטס. קיצור דאס איז די מעשה פון די מלחמה פון סיסרא א מן שמים נלחמו הכוכבים ממסילותם. יעצט דער אר"י הקדוש שרייבט אין די סודות אין שער הגלגולים. אז מיט דעם וואס זי האט געמיינט לשם שמים זאל אים שוואך מאכן זאל אים קענען הרג'ענען זאל נישט קענען שלאגן און האבן א תקומה אויף כלל ישראל מיט דעם וואס זי האט עס געמיינט לשם שמים איז פון דעם איז ארויס געקומען רבי עקיבא דער ניצוץ פונעם הייליגן תנא רבי עקיבא וועגן דעם שטייט אוהבי השם שנאו רע אז יעל איז געווען באמת אהבת השם. זי האט פיינט געהאט שלעכטס, זי האט עס נישט געטון ווייל זי האט געמיינט זנות, איז אוהבי השם שנאו רע, שומר נפשות חסידיו, זי האט געוואלט ארויסנעמען דעם ניצוץ פונעם הייליגן תנא רבי עקיבא, און ממילא מיד רשעים יצילם האט זי דער אייבערשטער מציל געווען.

יעצט סיסרא האט אויך געהאט אייניקלעך, שמעיה און אבטליון, שמעיה און אבטליון זענען געווען מבני בניו של סיסרא, אזוי שטייט אין מדרש תנחומא פרשת ויקהל פסוק ח', יעצט אין מדרש רבה אין ויקרא רבה קפיטל ג' שטייט אז יעל איז געווען איינע פון די דריי מענטשן וואס זענען ניצל געווארן

וואס א שד האט געוואוינט מיט אים, און חלילה נישט אז האט נישט אנגערירט די יעל ווייל זי איז געווען א צדיקת. יעצט דער מהר"ל אין חידושי אגדות איז מסביר אז פון סיסרן איז ארויסגעקומען רבי עקיבא ווייל יעדער גרויסע רשע האט אין זיך א מורא'דיגן כח, טאמער האט ער געלעבט מיט אזא גרויסע צדיקת, ווי יעל האט געקענט ארויסקומען אזא צדיק ווי רבי עקיבא. יעצט איז דא א ספר אורה ושמחה ברענגט ער צו פונעם אר"י הקדוש ס'איז א קבלה ספר ברענגט ער פון אר"י הקדוש אז המן האט געהאט א ניצוץ פון סיסרא יעצט דאס וואס ס'שטייט דא אז והמן נפל ס'דא א נפל מיט א נופל א קרי מיט א כתיב איז זאגן זיי די קבלה ספרים והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ווייל אסתר איז געווען יעל און המן איז געווען סיסרא, און והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ער איז שוין לאנג לאנג מיט אסאך יארן פריער ביי די פרשה פון סיסרא'ן איז ער שוין געפאלן, מיט איר אויפן בעט. יעצט ווערט אויך געברענגט אז דעם גאנצן טעם פארוואס זי האט געקענט מאכן אזא געוואלדיגן ישועה פאר אידן, עס ווערט געברענגט אז אשת חבר הקיני איז דאך געווען פון יתרו'ס משפחה, דער זיידע יתרו וואס ער איז געווען. באמת א יועץ פאר פרעה'ן. בשעת ווען ער האט געזעהן אז משה רבינו איז אנטלאפן האט ער געדארפט גראד זאגן פרעה'ן שיק אפאר סאלדזשערס און הרג' אים אוועק איך האב אים. אזוי ווי ער האט דאס נישט געטוהן נאר נאך מער ער האט אים אריין גענומען אין שטוב און ער האט אים געגעבן צו עסן ער האט אים געגעבן א טאכטער פאר א פרוי מיט דעם זכות האט ער זוכה געווען אז יעל זיין אייניקל יתרו'ס אייניקל יעל האט געקענט טוהן דעם געוואלדיגן העלדישן זאך און מציל זיין כלל ישראל, ווייל ווען נישט וואלט מען געדארפט האבן גרויסע זכותים און מענטשן וואלטן מלחמה געהאלטן און ס'וואלטן אסאך מענטשן געשטארבן, און דא האט דער אייבערשטער מלחמה געהאלטן. יעצט צום סוף פון שירת חנה לאזט זיך אויס כן יאבדו כל אויביך ה' ואהביו כשמש כצאת השמש בגבורתו ותשקוט הארץ ארבעים שנה. יעצט, דאס האט שוין נישט מיטן דרש, איך וויל נאר סתם אזוי זאגן אז מען זעט אז ער האט געשיקט שבט זבולון און אויכעט שבט נפתלי, און זי זאגט מוסר פאר שבט ראובן, פארוואס דו האסטו נישט געוואלט גיין, דו ביסט דאך אויכעט דארטן נאנט א שכן, זי זאגט למה ישבת בין המשפתים, לפלגות ראובן גדולים חקרי לב, דאס איז אין פסוק ט ו. און נאכדעם האט זי מוסר געזאגט פאר אלע אנדערע שבטים, גלעד בעבר הירדן, ודן למה יגור אניות, אשר ישב לחוף ימים. זי האט זיי אלע מוסר געזאגט, ווען אידן דארפן האבן אז מ'זאל זיי העלפן זיצט מען נישט און מ'קוקט זיך ארום, מ'דארף יעדער גיין אין מלחמה.

בלייבט נישט קיין וואלקענעס, איז די זעלבע אויך ווען איינער איז נעלבין ואין עולבים, ווערט פון אלע זיינע עבירות אפגעווישט, די זון ציט אלעס ארויס, און וואס עפעס דווקא די זון, ווייל אונז געפינמיר אז די לבנה האט נישט געוואלט גיין אינאיינעם מיט די זון, זי האט געזאגט אי אפשר לשני מלכים משתמשים בכתר אחת. דער אייבערשטער האט געזאגט לכי ומעטי עצמך, דו גיי און מאך דיך קלענער, און די זון גייט ארויס מיט א גרויס און שטארקע, די זעלבע אויך די נעלבים ואין עולבים, די סוף וועט זיין אז זייער כבוד וועט זיין גרויס אזוי ווי די זון וואס האט א גרויסן אור. יעצט איז די צייט וואס מען דארף זיך שלאגן פאר אידישקייט, דארף יעדער ארויסקומען אינאיינעם, יעצט, שירת דבורה איז געמאכט אריח, אריח על גבי לבינה, דאס מיינט אזוי ווי מען בויעט ציגל, אויף איין זייט א ציגל, אויף נאך א זייט, און אינמיטן לייגט מען אז ס'זאל זיין אויף דעם א ציגל, דאס מיינט אז דאס בלייבט אויף אייביג. אז וועסט קוקן, די שירה פון אז ישיר איז אויך אזוי, אריח, אריח על גבי לבינה. די שירה פון האזינו איז צוויי פערעגרעפס פון אויבן ביז אראפ פון אויבן ביז אראפ מען קען נעמען דעם גאנצן געביידע און געבן א שטופ אוועק ווייל דער אייבישטער וויל נישט אז די שירת האזינו זאל האבן א תקומה ווייל דארט איז דא אסאך קללות פאר אידן. יעצט אז דו וועסט קוקן אין די מגילה האסטו אויך די זעלבע ס'איז נישט אריח אריח על גבי לבינה די איש ואת פרשנדתא ואת דלפון איז אויף איין זייט און אויף די צווייטע זייט אינמיטן איז נישט דא וואס ס'האלט עס אפ. ווייל דאס איז געמאכט אז ס'זאל נישט האבן קיין תקומה אויף כלל ישראל. יעצט וויאזוי א פרוי קען זיין א שופטת, ווערט געברענגט אז ווען אידן פירן זיך נישט אויף ערליך, און ווען די דור איז נישט ראוי, נעמט מען פרויען אז זיי זאלן זיין פירערס, ווייל א פרוי איז מסטרא דגבורה, און זיי ווערן די פירערס. דער זוהר איז אין ויקרא י ט. קפיטל ב' זאגט ער שכל זמן שהבריות חייבין כלפי מעלה כלפי הקדוש ברוך הוא מזמין הקדוש ברוך הוא שליטים נשים שהן מסטרא דדינא זה שנאמר עמי נוגשיו מעולל ונשים משלו בו נאכדעם די גמרא זאגט אויך תבא מארה ס'זאל קומען א קללה למי שאשתו ובניו מברכין לו ווייל ער האט נישט געלערנט אליינס ער מוז אנקומען צו זיי. קען נאך רעדן באריכות, מען וויל יעצט אריינשטעלן א פרוי וואס איז אפיציעל פון די לינקע חברה פון די לעסביענס, מען וויל זי מאכן אז זאל זיין די נעקסטער מעיאר אין ניו יארק, טאמער געשעהט עס זאלסטו וויסן וואסער א פנים דער אייבערשטער קוקט אויף אונז, בשעת ווען די דור איז נישט ראוי שטעלט ער פרויען אז זאלן זיין די פירערס. יעצט מוז מיר צוקומען צו די מגילה, מען זעהט אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז ער זאל נעמען צען טויזענט סאלדאטן, וואס דארפסטו צען טויזענט סאלדאטן אז דער אייבישטער גייט מלחמה האלטן מיט די כוכבים אז זיי גייען זיין די וואס זיי גייען מלחמה האלטן נו וואס דארפסטו סאלדאטן. דער תירוץ איז דאס איז געווען מרומז צו די עשרת אלפים כיכר כסף וואס המן האט געוואויגן אויף די אידן האט מען געמוזט האבן צען טויזענט ערליכע מענטשן. יעצט די פסוק דארטן אין דבורה. אין די שירה פסוק ד ה שטייט מן שמים נלחמו הכוכבים, זאגט דער אר"י הקדוש דאס איז די ראשי תיבות המן מ נ ה, מן שמים נלחמו הכוכבים.

און דער הייליגער באשעפער האט באשאפן די וועלט, איז געווען א שבירת הכלים, ווייל די כלים האבן נישט געקענט פארנעמען דעם גרויסן אור, ביז דער אייבערשטער האט געמאכט א צמצום, איז ווען ס'צעברעכט זיך למשל א גלעזל, און ס'איז א ר א, ס'איז געווען לאמיר זאגן געווען דרין עפעס א עסן, איז די עסן ציט זיך מיט ווייל ס'קלעבט אן אינעם גלעזל. אזוי האט אויסגעזען די נשמות וואס זענען געפאלן. ס'איז געווען נשמות וואס זענען געווען גרויסע צדיקים און זענען געפאלן אז זענען געווארן אריינגענומען אין די קליפות. ס'איז געווען נשמות וואס זענען געווען גרויסע רשעים און זענען אריינגעפאלן אין צדיקים, און דאס מוז מיר אונז יעצט מברר זיין משך פון דעם זמן פונעם גלות. שטייט אין פסוק אין חוקת קפיטל כ א פסוק א, וישמע הכנעני מלך ארד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל, וישב ממנו שבי, ער האט געפאנגען א געפענגעניש. יעצט באמת דאס איז געווען עמלק, איי פארוואס ס'שטייט הכנעני, וישמע הכנעני, איז רש"י מסביר און די גמרא איז מסביר אז ער איז געקומען אנגעטון ווי א כנעני, און ער האט דאך געוואוסט אז די אידן אים בעטן אז דער אייבערשטער זאל זיי געבן אין די האנט, איז ממילא האבן זיי פארלירן די מלחמה. ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים אז שבי, דאס איז שמעון בן יוחאי, האט אריינגעכאפט די נשמה פון ר' שמעון בן יוחאי, האט עמלק אריינגעכאפט צו זיך, ממילא איז געמוזט קומען וידר ישראל נדר לה' אם נתן תתן את העם וישמע ה' בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חרמה. די זעלבע ברענגט אויך דער אור החיים הקדוש אז ווען שכם בן חמור האט געוואוינט מיט דינה'ן ברענגט ער דארטן אז דאס האט אראפגעברענגט די נשמה פון ר' חנינא בן תרדיון, ווייל ס'שטייט זיי זאגן דארטן אז ס'איז דא א רחבת ידיים, רחבת זאגט דער אור החיים הקדוש אז דאס איז חנינא בן תרדיון. און אזוי איז געווען די נשמה פונעם הייליגן תנא רבי עקיבא געווען פארכאפט צווישן די קליפות ביי די גוים, רבי עקיבא האט זיך געמוזט מגייר זיין, און אזוי ווי מ'האמיר פריער געשמועסט אז די נשמה פונעם הייליגן תנא רבי עקיבא איז געקומען פון דעם וואס סיסרא האט געוואוינט מיט יעל. און אזוי זענען ארויסגעקומען די ניצוצים וואס אונז זענען מברר ביז צום היינטיגן טאג. סאו, ס'האט זיך אפגעשפילט נאכאמאל די פרשה פון סיסרא, ס'האט זיך אפגעשפילט נאכאמאל די פרשה פון יציאת מצרים, און ס'האט זיך אפגעשפילט נאכאמאל די פרשה פון המן און מרדכי, און אסתר און אחשורוש. אסתר איז געווען די נשמה פון יעל. און אחשורוש איז געווען די נשמה פון סיסרא, און מיט דעם וואס ער האט מיט איר געוואוינט, האט ער ממשיך געווען די אלע נשמות, דעם ניצוץ וואס אסתר האט געהאט. פון די קליפה האט ער ממשיך געווען צו די קליפת אחשורוש, און ממילא איז אסתר געווארן אינגאנצן ריין. יעצט וואס האט אסתר געהאט א חלק פון די קליפה? ווייל זי האט געהאט אין זיך דאס וואס איר זיידע דער שאול המלך האט רחמנות געהאט יען אשר חמל על הצאן. יעצט וואס האט געטוהן דער המן ער האט דאך געזעהן אז כי כלתה אליו הרעה איז ותבך ותתחנן אז ער האט זיך אראפגעשטעלט און ער האט געוויינט פאר אסתר און ער האט געמיינט אז אסתר עט אריינפאלן אין דעם זעלבן חטא וואס שאול המלך אז זי עט אים מוחל זיין. ממילא עט דער ניצוץ הרע וואס זי האט נאך פון שאול המלך'ן עט נאך נישט האבן א תיקון, און דעמאלטס האבן די אידן נישט קענען האבן די גאולה וואס זיי האבן געהאט אין די צייט פון מרדכי ואסתר, דערווייל אבער האט אסתר געזאגט ניין. אחשורוש פרעגט מי הוא זה ואי זה הוא ווייזט זי איש צר ואויב המן הרע הזה. יעצט באמת זאגט די מדרש זי האט געוואלט ווייזן אויף אחשורוש, מיט דעם וואלט זי ארויסגענומען יעדן טראפ רע פון זיך, און ס'וואלט געקענט קומען די גאולה שלימה. נאר ס'איז געקומען א מלאך און ער האט אוועקגעדרייט די פינגער און ער האט געוויזן אויף המן'ן, קודם זאל זיין א ישועה פורתא. און אזוי פירט דער אייבערשטער די וועלט, אז מען זאל ארויסנעמען די אלע ניצוצים. יעצט, דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אין גלות, האט ער אונז געשיקט צו מצרים, און יעצט האט ער אונז געשיקט אין דעם גלות פון פרס ומדי, און נאכדעם האט ער אונז געשיקט צו יוון, און נאכדעם האט ער אונז געשיקט צו אדום, אונז זעמיר דא ארויסצונעמען די אלע ניצוצים, דערפאר זעמיר אונז נישט רואיג און סטעיבל, אונז גיימיר אין גלות, מ'וואנדערמיר, מ'נעמעמיר צאם אלע ניצוצים. און ביי יעדן גלות דארף מען זיך עפעס אפלערנען, די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דף ח' עמוד ב', תניא, מ'האמיר געלערנט, אמר רבי גמליאל בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים מיט דריי זאכן האב איך ליב די פרסיים, הם צנועים באכילתן, זענען צנוע ביי זייער עסן, איז וואס הייסט זענען צנוע ביים עסן, איז דא אין דעם אסאך טייטשן, איין טייטש איז זענען צנוע אז זיי עסן נאר. ווי מען זאגט נישט אין פאבליק, זיי גייען נישט אין קיין רעסטאראנטס, ס'דא אין איינע פון די ספרים ווערט געברענגט א מורא'דיגע פשט, אז ווען זיי פלעגן עסן ביי סעודה פלעגט מען אראפלייגן צוויי טעלער, קודם איין טעלער מיט אזא מיט אזאנס וואס מען שלאגט א פערד, אזא רעין, אזא פאסיק. אין די צווייטן טעלער האט מען אראפגעלייגט א וואגשאל, און דאס האט געמיינט צו באדייטן אזוי, קודם זאלסטו וויסן אז נישט יעדן מאכל מעגסטו עסן, אמאל איז דא א מענטש וואס איז אלערדזשיק, אדער איז א גראבער מענטש, אדער איז א דייבעטיק, איז האט מען אים געלייגט אזא רעין צו ווייזן נישט יעדן עסן מעגסטו עסן, די צווייטע איז אז מען האט געלייגט א וואג אז זאלסט וויסן אפילו וואס דו מעגסט זאלסטו וואטשן מיט א מאס, ווען נישט וועסטו ווערן גראב, וועסטו באקומען אנדערע פראבלעמען, סאו דאס הייסט זיין צנוע מיטן עסן. אויכעט צנועים בבית הכסא זענען צנועים בית הכסא, יעצט דעיס צנועים בבית הכסא איז אז ס'געווען ס'דא צוויי פשטים, איינס איז אז ז און ס'געווען אין די צייטן פון אמאל איז געווען אז מ'איז ארויס אין בית כסא און מ'איז געווען צניעות'דיג און מ'איז נישט געגאנגען צוויי מענטשן אין איין בית כסא צו כדומה. אויך צנועים בבית כיסא איז זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף דערפון זיך אראפ לערנען, מען זעט קינדערלעך, מען לערנט זיך חינוך מיט אלע וויכטיגע זאכן, אבער עס קומט וועגן עניני צניעות אין בית כיסא, קענסט אסאך מאל אריין גיין צו א יונג פארפאלק, די קינדער דרייען זיך, צו אפילו מען גייט צו די באבען, די אייניקלעך קומען, און די מיידעלע לויפט ארום אראפגעצויגן אינגאנצן מיט די אונטער הויזן, זי זאגט באבי אדער מאמי וויש מיך אפ וויש מיך אפ. יעצט איך פארשטיי אז דאס מיידל קען זיך נישט אפווישן, אבער דאס איז נישט קיין צניעות, דאס יונגל זעהט די מיידל'ס פיטשערס, און די זעלבע געשעהט ביים יונגל, די יונגל לויפט ארום און דאס מיידל זעהט דעם יונגל'ס פיטשערס, און דאס איז אלעס איז נישט צניעות'דיג.
יעצט וויאזוי מען זאל עס טוהן, ווען דאס קינד גייט אין טוילעט, לערן אים אויס, גיי צו צו די מאמען אדער צו די באבען, איך גיי יעצט אין טוילעט, און זאלסט געדענקען זאלסט קומען מיך אפווישן, זי קען נישט ארויסגיין אזוי, און אז דא דא הייבט זיך אן דער גרעסטער חורבן, עס קומען פרעמדע מענטשן, עס קומען אורחים, עס קומען זיידעס, עס קומען באבעס, עס איז דא מענטשן האבן צוויי שטאק, אויבן איז שלאפן די געסט, איטס אלל ראנג אלל דיס טינגס. ער דארף אפילו נישט אראפציען דאס מיידל דאס קלייד, און חוץ פון דעם לערנט זיך דאס מיידל אויס אז עס דארף נישט זיין צניעות'דיג. דאס איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך וואס מען דארף זיך אויסלערנען, דאס דארף מען זיך אהיים טראגן פון דעם פורים, דער פורים דאס איז די פרסיים. די גמרא זאגט כ'האב זיי ליב ווייל זיי טוען צוויי דריי זאכן, איינס איז זענען צנועים ביים עסן, און איינס איז, עס הייסט קוים זיי גייען נישט פרעסן אין אלע רעסטאראנטס, יעדער קוקט אידישע טעכטער וואס זעצט זיך אריין אין די רעסטוראנט אלרייט אויף דעם דאס איז שוין קיעם די דאש דאש אבער צנועים בית כסא יעצט עס גיין אסאך מאל אין חדרים צו זעהן אונטן די קינדער ציען זיך נישט ארויף די הויזן רעבע וויש מיך אפ זיי לויפן ארום פון דעם וויאזוי זיי לויפן ארום זעהסטו אז ער איז נישט געזעסן צניעות'דיג אונז האמיר א הלכה אין שולחן ערוך אין אורח חיים סימן ג' וויפיל מען מעג זיך אויסטוהן אין בית כסא, צניעות איז געמאכט צווישן דיר און צווישן דעם אייבערשטן נישט נאר ווייל איינער קוקט. עס זאגט די גמרא אז א מאן ווען ער וויל מאכן אין בית כסא איז. טאמער וויל ער מאכן קטנים דארף מעג ער מעג ער צוויי טפחים טאמער וויל ער גדולים איז נאר איין טפח און א פרוי איז אייביג נאר איין טפח סאו דאס האט קיינמאל קיין מלמד נישט געלערנט איך בין זיכער אז א האלבע וועלט גייט הערן דעם האטליין דעם יעצט וואס איך זאג גייט מען מאכן א שהחיינו מיט שם ומלכות זיי האבן אזעלכע הלכות אין זייער לעבן נישט געהערט. און פארשטייט זיך פון דעם קומט שוין ארויס אז ווען מען גייט אין בית כסא אין די מקווה גייט מען אויכעט אזוי אינגאנצען אויפגעדעקט, מען וואקט דעם גאנצען לאנגען האל אינגאנצען נאקעט אויפגעדעקט, מען האט אפילו נישט קיין דרך ארץ זיך צוצודעקן מיטן האנטוך, ארומצווויקלען מיטן האנטוך, זאלן די מקווה'ס כאטש האבן גרויסע האנטוכער מען זאל זיך קענען געהעריג ארומוויקלען דערמיט, דאס האבן זיי אויך נישט, און מען מאכט קטנים פאר א צווייטן מענטש, די גרעסטע אי צניעות וואס איז דא. כ'מיין ס'איז אנבעליוועבל. אין היים הייבט זיך עס אן ביי די קינדער, די קינדער האבן נישט קיין צניעות, ממילא זעהט מען, און א צען עלף יעריג אינגל דרייט זיך און זעהט דאס מיידעלע לויפט ארום אן א הויזן, מאמי וויש מיך אפ, נא וועי, דאס טאר נישט זיין. ס'איז דא הלכות אין שלחן ערוך ווען דו גייסט אין, דארפסט אויסלערנען דיין קינד, ווען ער גייט אין בית כסא מעג ער זיך אראפציען די הויזן און אויפדעקן איין טפח און נישט מער, עווריטינג מאר דען דעט איז קעגן די רולס פון צניעות. אוודאי, זיי האבן דאך געהאט די ועד הצניעות, זיי האבן דאך ענק זיכער געלערנט די אלע זאכן. זיי האבן אנגעכאפט קינדער, זיי האבן זיי אראפגעצויגן די הויזן מער ווי א טפח און געמאכט מיט זיי משכב זכר. אבער דאס אלעס האט הלכות. און מען דארף זיך דאס זעצן לערנען, און אז די מלמד קען דאס נישט דעליווערן פאר די קינדער, דארף מען אים מאכן אויס מלמד. זאגט יעצט די גמרא. אז ס'זאגט רבן גמליאל אז איך האב ליב די פרסים. און דאס אלעס האט מען זיך געלערנט ווייל מ'איז געגאנגען צו אלע זייערע פלעצער אין גלות, האבן מיר אויפגעפיקט שיינע זאכן פון יעדן. ווייל ווען ס'איז געווען די שבירת הכלים האט יעדער באקומען געוויסע זאכן, ענייני קדושה און ענייני קליפות. און נאכדעם זאגט ער וצנועין בדבר אחר זענען אויך צניעות בדבר אחר, דאס מיינט אין תשמיש ווען ס'קומט צו וואוינען די מאן מיט די פרוי איז טונקל דער צימער אזוי ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך און מ'טוט עס נישט בייטאג צו כדומה. יעצט זאגט די גמרא ווייטער. תניא האמיר געלערנט רבי עקיבא אומר, אמר רבי עקיבא, זאגט רבי עקיבא, בשלושה דברים אוהב אני את המדיים, כ'האב ליב מדי, מדי פרס, אונז זעמיר געווען יעצט פורים ביי מדי פרס, און יעצט דארף מען זיך עפעס ארויסלערנען פון דעם, זאגט רבי עקיבא, דריי זאכן האב איך ליב, די מדיים, די מדי, מלכי מדי פרס. איינס איז כשחותכים את הבשר אין חותכים אלא על גבי השולחן, ווען זיי שניידן פלייש שניידן זיי עס נישט נישט נאר ווען זיי לייגן עס אראפ אויפן טיש. כשנושקים ווען זיי קישן איינער דעם אנדערן, ווען זיי געבן זיך א קיש דרך חביבות, אין נושקין אלא על גבי היד, קישן זיי נישט נאר אויף די האנט, פארוואס? ווייל יענער האט שפייעכץ ס'ווערט פארעקלט. איך זעה אין וויזשניץ ביים טיש קישט די רבי די אייניקלעך און די קינדער ביי די הענט. איך האב געטראפן אין ר' יודא חסיד אז א טאטע זאל קיינמאל נישט קישן א קינד אויף די הענט ווען נישט וועט ער אים זיין אן עזות פנים. און קען זיין דאס האט געשאדט פאר מענדל'ען פון ארץ ישראל ער האט געכאפט צופיל קישעס אויף די האנט. און קען זיין דאס האט געשאדט פאר שרול האגער פון מאנסי, דער טאטע האט אים צופיל געקושט אין די האנט, היינט לאכט ער פונעם טאטן, ער ווארט ער זאל צומאכן די אויגן, אמר מתי ימות הזקן הזה, דעמאלטס וועט מען קענען מתיר זיין כל עריות שבתורה, יעצט האט ער נאך מורא פארן טאטן. עניוועי, מען געבט יענעם א קוש, קושט מען אים נישט אין פנים, און זיכער נישט אין מויל, נאר אויף די האנט. פארשטייט זיך ביי נישט, לאשתו איז אנדערש, אבער מען רעדט פון. אנדערע פון פרעמדע מענטשן. וכשיועצין, און ווען זיי געבן אן עצה איינער פארן צווייטן, אין יועצין אלא בשדה, רעדן זיי נישט נאר אין פעלד. גייט ארויס אין פעלד, פארוואס? ווייל די וועלט זאגט, אזניים לכותל, אזוי זאגט רשי, די ווענט האבן אויערן.

ס'דא א פסוק אין ישעי' י"ג, אני צוויתי למקדשי, דארטן רעדט ישעי' הנביא וויאזוי דער אייבערשטער האט אומגעברענגט בבל אז ער האט געהייסן פרס זאל גיין מלחמה האלטן, האט ער געזאגט אני צוויתי למקדשי, איך האב געזאגט פאר מיינע מענטשן וואס איך האב אנגעגרייט, דאס מיינט מען די מלכות פרס. תני ר' יוסף האט ר' יוסף געזאגט אלו הפרסיים, וועם האט דער אייבערשטער אנגעגרייט אום חרוב צו מאכן בבל, דאס זענען די פרסים וואס המקודשים ומזומנים לגיהנום, מיט דעם צניעות וואס זיי האבן און מיט די אלע גוטע מעלות זענען זיי אלע אנגעגרייט צו גיין אין גיהנום, וואס וויל דא די גמרא מיט דעם זאגן? די גמרא וויל זאגן אז יעדע גוטע מידה וואס א גוי האט, דארף מען זיך אונז אפלערנען דערפון, וואס אויף דעם האט אונז דער אייבערשטער אראפגעשיקט, און ער האט אונז געשיקט אונז זאל מיר וואנדערן אין גלות, און אזוי ווייטער. פון די אלע זאכן וואס אונז האב מיר דא גערעדט, זעהן מיר אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, אז מ'דארף מלחמה האלטן, האלט ער מלחמה מיט די שטערנס, ער נעמט ארויס די שטערנס פון זייער בייטל און ער מאכט א היץ אויף די וועלט, און אזוי פירט ער זיין וועלט. יעצט, ס'ווערט אויך געברענגט אין אנדערע קבלה ספרים, אז מיט דעם וואס אחשורוש האט געוואוינט מיט אסתר'ן, איז ארויסגעקומען דריוש וואס ער האט געגעבן דעם רשות צו בויען דעם צווייטן בית המקדש, יעצט זעט, ס'שטייט אין כתבי אר"י אז זי האט געשיקט א שידא, דאס קען זיין די פשט אז א שידא ממש, און דריוש איז געווען א זון פון א שידא, אבער דאס איז שווער אזוי צו זאגן, מסתמא איז דער פשט דאס וואס מיר רעד מיר. אז מען האט געשיקט א שידא דאס מיינט אז זי האט גענומען דעם חלק הרע וואס זי האט געהאט אין זיך פון שאול המלך און מיט דעם האט זי עס געשיקט זאל זיך משמש זיין מיט אחשורוש, ממילא איז ארויסגעגאנגען די רע פון איר און ממילא איז זי געבליבן נאר מיטן ריינעם טוב. יעצט ווערט געברענגט אז פון דעם וואס זיי האבן געוואוינט אינאיינעם, וואס יעל האט געוואוינט אינאיינעם מיט סיסרא, איז ארויסגעקומען רב שמואל בר שילת. יעצט וואס לערנט אונז רב שמואל בר שילת? ומצדיקי הרבים ככוכבים. מיר האבן דאך פריער געשמועסט אז דער אייבישטער האט געפירט די גאנצע מלחמה מיט סיסרא מיט די שטערנס. ער האט גענומען די שטערנס ארויס פון זייער פלאץ און ער האט געזאגט יעצט מאכטס הייס די וועלט און ס'האט זיך צעלאזט די רייטוואגן און ס'האט זיך צעלאזט די שווערד זייערע, און ממילא זענען זיי געגאנגען צום נחל קישון און זענען דערטראנקען געווארן. וועגן דעם, וויבאלד זיין נשמה איז געווען אזוי הויעך און ס'איז געבוירן געווארן פון אזעלכע סודות וואס דער אייבערשטער אליין האט געמאכט אז די מלחמה זאל געפירט ווערן דורך די שטערן, האט ער משיג געווען דעם סוד פון מצדיקי הרבים ככוכבים אלו מלמדי תינוקות. יעצט ביי מלמדי תינוקות, דאס איז דער גאנצער נס פון פורים, ווען מרדכי הצדיק האט געלערנט מיט די קינדער קמיצה, איז המן דורך געגאנגען און ער האט געהערט ווי זיי לערנען הלכות קמיצה, האט אים זרש געזאגט, דו זאלסט וויסן, ווי לאנג ס'איז הקול קול יעקב וועט נישט זיין קיין הידיים ידי עשיו, סאו מרדכי הצדיק'ס לערנען, זיין א מלמד,

המן. דאס האט מכניע געווען דעם קליפה פון המן, און דאס האט אראפגעברענגט רב שמואל בר שילת, און ער האט משיג געווען דאס גרויסקייט פון מלמדי תינוקות, און וועגן דעם האט זיך מרדכי געזעצט מיט די קינדער לערנען, און ער איז געווארן א מלמד תינוקות, א נביא, מרדכי איז געווען א נביא פון אנשי כנסת הגדולה, ער איז געווארן א מלמד תינוקות. יעצט אונז דארף מיר פון דעם זיך ארויסלערנען, אונז האמיר דא א פורים, און דער פורים וועט קומען און דער פורים וועט אוועקגיין, טאמער וועמיר נישט עפעס קונה זיין איז עס געווען א שאד פארן פורים ס'זאל קומען, ביסט דאך דער זעלבער ווי פארן פורים, מען מוז זיך עפעס קונה זיין, רבותי מען דארף אנהייבן צו וואטשן די קינדער, די מלמדים דארפן אויפהערן צו טאטשן די קינדער. און מען דארף וויסן אז א קינד גייט אין חדר און א מיידל גייט אין סקול מוז מען זי אמיונען און מען מוז מיט איר לערנען, פון די צוויי יאר אן דארף מען איר שוין אנהייבן צו לערנען און צניעות דארף מען זיכער לערנען ער זאל נישט ארום גיין נאקעט, וויש מיך אפ, די אלע זאכן איר מוזט אבאכט געבן אויף צניעות. ס'קען נישט אזוי אנגיין. מען נעמט גרויסע מיידלעך זאלן אפווישן די קינדער, די יונגלעך. זיי הייבן אן צו ווערן סקעפטיקל, וואס האט דאס יונגל דארטן? איט איטס נאט רייט רבותי, איך פארשטיי יעדע מאמע דארף העלפ, איי דאונט דיסעגרי וויט איט, באט צניעות מוז מען ווייטער האלטן, און מלמדים אין חדר מוזן אויפהערן צו טאטשן די קינדער, און דעמאלטס וועט מען אונז קענען ארויסנעמען די אלע ניצוצין וואס איז אריינגעפאלן צו עמלק, עמלק האט אונז מכשיל געווען מיט. קליפת משכב זכר, דאס איז געווען זיין ברענד נעים, אזוי זאגט רש"י, אשר קרך במשכב זכר, און אונז מוז מען זיך מקבל זיין אז אונז מיר זיך טשענדזשען אביסל, אונז מיר ווערן אביסל אנדערש, און אונז מיר אנהייבן צו העלפן פאר אונזערע קינדער זיי צו שטעלן אויפן ריכטיגן וועג און מיט עניני צניעות. זבולון און נפתלי איז געווען די צוויי שבטים וואס מען האט גענומען צו די מלחמה. צו וואס האט מען זיי געדארפט האבן? אז דער אייבערשטער גייט מלחמה האלטן מן השמים און מהכוכבים, וואס האט אויסגעפעלט דאס? דער תירוץ איז, זבולון האט געגעבן פאר יששכר'ן געלט פרנסה, ער האט אויסגעהאלטן דעם בן תורה, האט ער געהאט דעם זכות אז ער האט דאס געקענט טון. און. נפתלי אילה שלוחה, ס'ווערט געברענגט אז נפתלי האט משמש געווען יעקב יעקב אבינו, ממילא האט ער געוואוסט אלעס וואס מ'דארף וויאזוי מען דארף וויאזוי מען דארף זיין הייליג און זיך אויפפירן אין מלחמה פירט דער אייבערשטער, דאס דארף מען זיך אויסלערנען, מ'זאל אלץ געדענקען אז די מלחמות, יעדע זאך וואס א מענטש גייט דורך, סיי ס'גייט אים גרינג סיי ס'גייט אים שווער, עס איז נישט קיין חילוק, די מלחמות פירט דער אייבערשטער. איראן סטראשעט זיי גייען אומברענגען אלע אידן חלילה אין גאנץ ארץ ישראל, און ארץ ישראל מאכט די אלע מין אינטערסעפשאנס, פון מיסלס, און מען טוט און מען האט מורא, דער אייבערשטער קען ארויס נעמען די זון. און די אנדערע שטערן, עס וועט מאכן אזא היץ אז די אלע מיסילס וועלן פון זיך אליין דיסטרויעד ווערן, און אזוי ווי מ'האמער שוין געשמועסט אז פורים וועט קיינמאל נישט בטל ווערן, ווייל נישט אייביג איז די וועלט ראוי, עס זאל זיין ניסים נגלים, די אידן זענען נישט אייביג ראוי, וועט דער אייבערשטער עס מאכן בדרך הטבע. דער אייבערשטער קען אלעס, ס'איז נאר א פראבלעם אז אונז האמער זיך נאכנישט צוריקגעדרייט צום רבונו של עולם און זאגן, אבינו אתה, דו ביסט אונזער טאטע, וואס מיר האמיר געזינדיגט, וויאזוי מיר האמיר געזינדיגט, איט דאזענט מעיק עי דיפרענס, יעצט ווילן מיר אנהייבן ניי. פורים איז די צייט פון אנהייבן ניי, פורים איז א צייט פון ונהפוך הוא, וואס הייסט ונהפוך הוא? ווייסט וואס דאס הייסט? איך וועל דיר זאגן, ווען א מענטש האט נישט קיין חשק צו דאווענען, ער מוטשעט זיך נאך א וואך און נאך א וואך און א חודש און א האלב יאר און ער גייט צום דאווענען, ער האט נישט קיין חשק, אודאי דעמאלטס איז עס א גרויסער פראבלעם. טאמער קומט ער צו אבער צו אזא מצב וואס ער הייבט שוין אן אזוי ליב צו האבן דאס דאווענען אז ער לויפט שוין פון זיך אליין צום דאווענען, דאס הייסט ונהפוך הוא. און דאס קען מען אין פורים איבערדרייען, אלע שלעכטע מידות און אלע שלעכטע געדאנקען און אלע שלעכטע מחשבות און אלע שלעכטע מעשים און אלע שלעכטע דיבורים קען ווערן א בחינה פון ונהפוך הוא, ס'וועט ווערן אינגאנצן גוט. ס'וועט דיך ציען צו דער תורה און צו מצוות און צו אידישקייט, און אויספלאמען פארן אייבערשטן. און דאס איז דער געוואלדיגער אור וואס דער אייבערשטער געבט אונז אראפ אין פורים, אז יעדער איינער קען אנהייבן צו וועלן דינען דעם אייבערשטן מיט א פלאם און מיט א ברען, בבחינת ונהפוך הוא, ס'וועט אלעס איבערדרייען, און דעמאלטס וועלן די אלע גויים אונז נישט קענען סטראשען. און יעצט איז נאך די הכנה צום ליל פסח, באמת דער נס פון פּורים מיט די הפּיל פּור הוא הגורל, אָבער באמת וואָס ס'איז געווען איז, דאָס איז געווען פּסח. יעצט זרש איז אויכעט נתעבר געוואָרן ליל פּסח און אגג דער שמואל הנביא האָט געפרעגט שאול המלך פאַר'סטו נישט געהרגעט אגג? בקיצור זאָגט ער איך גיי אים יעצט הרגענען. זאגט ער ניין ניין ניין ניין יעצט גייסטו אים נישט הרג'נען, פרעגט ער פארוואס נישט, זאגט דער אר"י הקדוש ווייל ביינאכט האט ער געוואוינט מיט זיין פרוי און זי נתעבר געווארן און ממילא אפילו דו הרג'סט אים יעצט מוזטו שוין הרג'ען זיין פרוי אויכעט ס'זאל זיין תמחה זכר עמלק און דאס האט שוין דער אייבערשטער נישט באפוילן ער האט געזאגט נאר אים זאלסטו הרג'נען דאס הייסט ער האט געזאגט זאלסט הרג'נען יעדן פון עמלק אבער נישט יעצט ווען זי איז שוין שוואנגער איז ממילא איז זיצט מען נאך יעצט אלץ אין גלות, און דאס איז געווען פסח ביינאכט, סאו די קדושה זאל זיך ארויסציען פון די קליפות וואס איז דער געוואלדיגער אור פון פורים איז בעיסיקלי פסח, ס'איז נאר יעצט איז א הכנה, מ'גרייט מען זיך צו ביז צום פסח, סאו לאמיר נישט לאזן אז דער פורים זאל אזוי שנעל אדורך גיין, און ס'זאל חלילה אדורך גיין אן גארנישט. און לאמיר זעהן, אזוי ווי אין די מגילה איז אלעס געגאנגען שנעל, מען דארף זיך צואיילן, נישט פארלאזן זיך, אקעי כ'על אנהייבן א וואך שפעטער, צו איבערמארגן, אלעס איז געגאנגען ויבהילו להביא את המן מהר קח את הלבוש ואת הסוס, אלעס איז געגאנגען שנעל שנעל, א איד אז ער נעמט זיך אונטער צו זיין גוט, מוז ער שוין אנהייבן און ס'זאל גיין איינס נאכן ס'אנדערע. און א מענטש דארף נישט זיין געפאלן ביי זיך. מענטש דארף נישט זיין געפאלן ביי זיך. די גמרא ברענגט אז רבי אלעזר בן רבי שמעון איז געקומען אין א שטאט האט ער געזעהן זייער א שמוציגן מענטש האט ער געזאגט כמה מכוער אדם זה ווי מיס איז דער מענטש האט אים געזאגט דער מענטש לך לאומן שיצרני גיי צום אייבערשטן ער האט מיך אזוי באשאפן. האט ער דאך געזען אז ער האט געמאכט א גרויסן מיסטעיק, ער האט פארשעמט א מענטש, איז ער אים געגאנגען איבערבעטן, און יענער האט אים נישט געוואלט בשום אופן מוחל זיין, ביז ער איז אריין אין די שטאט וואו יענער האט געוואוינט, און ער האט אים איבערגעבעטן ברבים, ענדליך האט ער אים מוחל געווען. זאגט תוס', ווער איז געווען דער מענטש וואס רב אלעזר בן רבי שמעון האט געטראפן, זאגט תוס', דאס איז געווען אליהו הנביא. יעצט, פאר ער האט נאך געוואוסט אליהו הנביא, איז האט ער אים געזאגט לך לאומן שיצרני גיי צו דעם אייבערשטן, יעצט וואס איז דער פשט פון דעם ער האט אים געזאגט גיי צום אייבערשטן, איז די די פשט איז פשוט, רבי אלעזר בן רבי שמעון איז געווען א גרויסער צדיק, די גמרא זאגט רבי שמעון זאגט אויב עס איז דא צוויי אין דעם דור איז עס איך און מיין זון, ער האט געפילט א טעם אין דאווענען, ער האט געפילט א טעם אין לערנען, ער האט געפילט א טעם אין א מצוה, ער האט געפילט א טעם אין יעדן דבר שבקדושה. האט ער געפלאקערט פארן אייבערשטן, דא זעהט ער אן אדם מכוער ביותר, א מיעסער מענטש, יעצט מיעס איז נישט געווען אין פיזיש, מיעס איז געווען ער האט געזעהן ער איז נישט, ער ברענט נישט אין עבודת השם ווי עס דארף צו זיין, האט ער געזאגט פאר רבי אלעזר'ן, האסט א פראבלעם מיט מיר? גיי צום באשעפער, ער האט דאך מיך אזוי באשאפן, דו ווייסט דען נישט אז דער באשעפער דארף האבן אלע מיני מענטשן אויף דער וועלט? יצחק אבינו זאגט פאר עשו'ן ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי נפשי זאגט דער תניא אז ער האט אים געזאגט ברענג מיר זיסע זאכן און זויערע ס'איז דא זויערע פיקל צו צו עסן און ס'איז דא זיסע זאכן צו צו עסן דער אייבערשטער דארף האבן מטעמים פון אלעמען ער דארף האבן אידן צדיקים ווי רבי אלעזר בן רבי שמעון ער דארף האבן א מענטש וואס ער מכוער ביותר אבער דאס מיינט נישט אז דו זאלסט אויפגעבן וויאזוי דו ביסט ווי דו ביסט. קענסטו אנהייבן יעצט. און דינען ווייטער דעם אייבערשטן. יעצט אין בראשית איז דא זיבעציג פסוקים ביז צום פסוק והנחש היה ערום, יעצט אין די מגילה איז אויך דא זיבעציג פסוקים פון אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן ביז ויתלו את המן. ווייל דאס איז געווען די קליפה פונעם נחש הקדמוני וואס מען האט געדארפט מתקן זיין, און אונז זעמיר אויך דא דאס מתקן צו זיין, אוודאי נישט אויף אזא מדריגה ווי מרדכי ואסתר, אבער אונזער חלק אין וואס אונז זעמיר אריינגעפאלן אין דעם קליפת נחש מוזמיר אונז מתקן זיין. איז די גאנצע זאך פון המן'ס גדלות איז אויך געווען נאר זיבעציג טאג, פון ווען ער איז גרויס געווארן ביז מען האט אים געהאנגען האט געדויערט זיבעציג טאג.
איז במילא די זיבעציק טאג און די זיבעציק פסוקים פונעם נחש און פונעם אחר הדברים האלה דאס איז די זעלבע זיבעציק טאג, יעצט אז ס'קומט פורים איז נכנס יין יצא סוד יין דאס איז זיבעציק. יעצט מען דארף אבער זעהן צו טרינקען גרעיפ דזשוס נישט קיין וויין, חס ושלום א טראפ וויין זאלסטו נישט טרינקען, דער עיקר איז זאלסט טרינקען גרעיפ דזשוס זאלסט יוצא זיין שלאפן אזוי ווי דער רמ"א זאגט מיט שינה, זאלסט חלילה נישט לאזן די קינדער צוגעוויינען זיך צו טרינק, און זאלסט זיכער נישט טרינקען ווייל פורים איז על שם הפור, פוריא הייסט אויכעט א בעט. מען דארף אויף זיך מקבל זיין מיט ציל און טהרת המשפחה ווי עס דארף צו זיין, און וועגן דעם וואס עס איז געקומען פסח און מען האט געדארפט צובינדן דעם שה די לעמעלע האט מען עס געדארפט צובינדן בכרעי המיטה, דער בעט מוז זיין גאנץ ויתחזק ישראל וישב על המיטה,
כשזה קם זה נופל, אז דיין מיטה וועט זיין אין דער ארדענונג וועסט אפהיטן טהרת המשפחה ווי עס דארף צו זיין. און דו וועסט וואוינען נאר מיט דיין פרוי דו וועסט נישט ארום גיין זינדיגן דעמאלט זאלסטו וויסן. און דאס איז דער אמת'ער שמחת פורים, און אפילו דו האסט ביז יעצט געזינדיגט, האסט נישט געהאלטן טהרת המשפחה געהעריג, דו האסט אסאך זאכן עובר געווען, נגיעות, קריבות, משמש געווען ביום, נישט געווען קיין צניעות ווי עס דארף צו זיין, קען יעצט דער פורים דיר געבן אזא כח אז ס'זאל זיין ונהפוך הוא, דאס מיינט אינגאנצן איבערגעדרייט אז זאלסט נישט מער פילן קיין טעם אין די תאוות, אבער זאלסט פילן א טעם מיט דעם וואס דו דינסט דעם אייבערשטן און דו פירסט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין. דער אייבערשטער זאל העלפן דער פורים זאל אונז ברענגען אלעס גוטס. ברוחניות און בגשמיות, און יעדער זאל האבן פרנסה בהרחבה און שידוכים און נחת פון די קינדער, און ווער ס'ברויך א רפואה זאל האבן א רפואה שלימה, און מען זאל זוכה זיין צום בנין בית המקדש דורך מחיית עמלק במהרה בימינו אין אונזער צייטן. על ידי רחמים וחסדים, דער אייבערשטער זאל מלחמה האלטן מיט אלע גוים מיט די שטערנס פון הימל, און ער זאל זיי ווייזן אז יעדער זאל זען אז דאס איז דאך אלץ הבל הבלים אין עוד מלבדו, עס איז דאך אלץ הבל הבלים אין עוד מלבדו, דער משיח זאל שוין קומען און בויען דאס בית המקדש במהרה בימינו אמן.